בא לי עוד מנה, ברענג מיר נאך א פארשן. כ'האב געוואלט ווינטשן מזל טוב פאר ביקל ווייס פעמילי, זיי האבן געמאכט א בית שידוך, זיי האבן מחליף געווען פרה בחמור. כ'האב געוואלט זאגן א זאך, ווער ס'האט אמאל געזעהן דעם מאווי פון פידלער אן די רוף, איך האב עס נישט געזעהן נאר איינער האט מיר נאכגעזאגט זייער שיינע אינטערעסאנטע היי פוינטס, איינע פון די היי פוינטס איז אז ער געבט א זאג, יו קען בי פאור באט יו דאונט העוו טו ברעג אבאוט איט, יא ביסט ארעם, א גוטן טאג באהאלט דיך אין א מויזן לאך. ווען מען מאכט א בית שידוך זאלט איר וויסן, יו קען בי פאור דעט יו העוו טו דו סאטש א שידוך ווייל ס'גייט דעם נישט קיין שידוך און יענעם נישט קיין שידוך, איז כדי מען זאל קענען פארקויפן דעם בבל פארקויפט מען צו נאך א בבל און מען קויפט און מען פארקויפט, ס'איז א גאנצע ביזנעס, כ'מיין ווען עטס זענטס פארמערס און עטס קויפטס און פארקויפטס קיען וואלט עטס קלוגער געטון, באט עניוועי וואס איך וויל ארויסברענגען איז, יו נאו אז געמוזט טון דעם שידוך, אנפארטשענעטלי יו קען בי פאור באט יו דאונט העוו טו ברעג עבאוט איט, מוזט עס נישט ארום שטעלן אין אלע. צייטונגען אין אלע בלעטער, יעדער זאל אנקוקן דיך רחמנות'לעך, ס'איז אנבעליוועבל, פליז סטאפ דיס גארביטש, יעצט איז שוין דא הער איך מיט דריי מאכט מען א טריפל העדער, און מ'קען מאכן מיט אלע צען קינדער אויך. יעצט עטס זעהטס דא א פיקטשער ווי זאליקא זיצט אינאיינעם ביי עפעס א חתן סעודה, און מענדעלע חזיר מענדעלע ראבער זיצט אויך דארט, א מזל דער חתן איז אינמיטן, ווען נישט וואלטן מענדעלע אנגעלייגט גראדע הענט צו זאלי און זאלי צוריק צו מענדעלע, וועגן דעם זענען זיי פרענדס. כ'וויל זאגן דעם עולם, מען קען זען א חילוק צווישן א געלערנטן דאגי און צווישן א נישט געלערנטן דאגי, די זעלבע קען מען זען א חילוק צווישן חסידים. כ'האב ארויפגעלייגט אויפן באבוב רוף אז איך בין זיכער זיי האבן נישט צו טוען מיט אלעם, כ'האב נאכנישט געזאגט די גאנצע אריכות וואס כ'האב יעצט געזאגט די וואך, נו וויל איך ענק זאגן, איר ווייסט וויפיל באבוב'ע אידן האבן אריינגעקאלט שכוח ר' נחום אבי איר אפרישיעט און איר פארשטייט וואס אונזער הייליגער רבי ר' שלוימע'לע האט מיט אונז געלערנט און וואס דער היינטיגער רבי לערנט מיט אונז. דאס איז געלערנטע מענטשן, נישט צעווילדעוועטע פערד. יעצט וויל איך ענק זאגן, ס'איז דא א פיקטשער, כ'האב פריער גערעדט דערפון, ווי א בער דרייט זיך ערגעץ אין א הויז, און די קינדער שלאפן אויבן, זיי ווייסן אפילו נישט, א גרויסער בער, און ווען דער בער כאפט א קינד, האהא, זאל דער אייבערשטער שומר ומציל זיין. יעצט, מיט צען יאר צוריק, און איך זאג ענק, מען זאל לערנען די קינדער, אז פאר מען גייט אראפ אין הויז, אין די אונטערשטע שטאקן, זאל מען מאכן זיכער אז ס'איז נישט דא קיין בער, אדער סתם א גנב, איך האלט אז יעדע הויז דארף האבן א סוירקוט טעלעוויזשען, א מעגל סגור ווי מען רופט דאס, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג, ווייל פארשטייסט דאך אליינס פארוואס, ווייל אויב ס'איז דא אזא מציאות אז ס'איז דא בערן איז מען דאך אויף גרויסע צרות, און טאמער טוט מען עס נישט און א קינד ווערט חלילה געשעדיגט איז עס א פראבלעם, דער בער מוז נישט דווקא אויפעסן דאס קינד, ער קען זיך נאר ארויפלייגן אויף אים און צוקוועטשן אים, עניוועי, יעדע זאך איז עז טיים גאוס ביי איז עס אנדערש. איר וועט קוקן אין תנך שטייט די גאנצע צייט דער אייבערשטער זאגט אז עטס דינטס עבודה זרה עבודה זרה עבודה זרה צום סוף אין חבקוק וועט איר נישט זען גארנישט פון עבודה זרה איר וועט זען אז מען דינט נישט דעם אייבערשטן מיט יראה מיט אהבה שוא עבוד אלקים אה די מינע זאכן מה בצע כי שמרנו משמרתו וואס איז געשען אז מען האט אויפגעהערט צו רעדן פון עבודה זרה? תירוץ איז ווייל די אנשי כנסת הגדולה האבן געהארגעט די עבודה זרה, יצרא דעבודה זרה, איז נישט געווען מער קיין צורך צו רעדן, האט מען שוין נאר גערעדט אז מען דינט נישט דעם אייבערשטן גענוג מיט אהבה, מיט יראה, און אזוי ווייטער. כלפי מה דברים אמורים, מען רעדט פון א בער, צען יאר צוריק וואלט עס געווען א נארישקייט צו רעדן. אמת אין סאטמארער קעמפ טאקע נעבעך געהארגעט געווארן א קינד, אבער אז ס'געשעהט איין פאל, פילט נישט דער מענטש אזא חיוב אז מען מוז זיך נעמען רעדן און מאכן פון דעם א גאנצע זאך, ס'געשעהט. ס'איז נישט ריכטיג אבער אזוי זענען די מענטשן. טאמער געשעהט דאס אבער נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. דארף מען רעדן. איז די זעלבע וואס האב איך אים געוואלט יעצט זאגן. דער ענין פון דראגס. צו רעדן פון דעם. האב איך נאך געזאגט צען יאר צוריק אז מען דארף רעדן. כ'האב אנגעהויבן צו רעדן. כ'האב גערעדט. דער עולם האט מיך געהאלטן אז איך בין משוגע. העי, קען זיין. איך זאג אייביג, צו זיין משוגע איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז נאר א פראבלעם ווען מען האקט זיין קאפ אין די וואנט אדער יענעמ'ס קאפ אין די וואנט. אבער אז דו ביסט משוגע פאר דיר ענד יו געט יור וועי, זאגט דאך דער רמב"ם, די וועלט שטייט אויף משוגעים, ער מיינט נישט מענטשן וואס זיי באלאנגען אין א מענטל האוז. עניוועי, איז דאס וויל איך אז דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין היינט, אזוי ווי ס'איז וויכטיג מען זאל לערנען מיט א קינד אז מען דארף זאגן שמע ישראל יעדן טאג, ס'איז דא א זמן קרישמע, ס'איז דא א זמן תפילה, ס'דא די אלע זאכן איז אויכעט מוראדיג וויכטיג צו לערנען מיטן קינד וואס דראגס איז, וואסערע אן עפעקט ס'האט אויף א מענטש, און וויאזוי ס'זעהט אויס, האלט איך אז מ'דארף ברענגען דראגס אין חדר, נישט עכטע דראגס, אבער ס'דא, די גאווערמענט געבט ארויס, די גאווערמענט האט אויך פאבליקעישאנס, אונז האבן אזא רייכע גאווערמענט, אזויפיל עדיוקעישאן, די גאווערמענט געבט אויס ביליאנס אוו דאלערס, פאר לייברעריס, און אונז נעמען נישט ווי מען זאגט א פארט פון דעם אלעם. טעקס צאלט מען ווער ס'צאלט, און ווי דאונט טעיק א פארט אוו די גוד פארט. א גוי האט געהערט אז אידן פירן א שיינעם סדר האט ער זיך געוואלט אריינכאפן, און מ'האט אנגעהויבן מיט קדש ורחץ, און מ'האט געגעבן די כרפס, און ס'האט גע'איבלט אין די ציין, ס'געווען הארט צו קייען, יחץ, מ'האט נישט געגעבן קיין מצה, בקיצור דער גוי האט געזען אז ס'טויג נישט, האט זיך אויפגעהויבן און איז אנטלאפן. דערציילט ער מארגן פארן איד, זאגט ער דאס איז א סדר? זאגט ער דו טיפש דו ווען דו האלטסט אויס נאך איין מינוט צו שלחן עורך וואלסטו געווען אקעי, די זעלבע דא אויך מען דארף אויסהאלטן נאך איין מינוט. יעצט די גאווערמענט גיבט אויס אזויפיל געלט פאר עדיוקעישן און אונז נעמען נישט אונז געניסט מען נישט פון דעם אלעם און איך האלט באמת יעדע תלמוד תורה און יעדע מיידל סקול זאל הייערן א פראפעשענעל ס'דא פראפעשענעלס זיי קענען אלע דראגס מיט אלע נאטירן און אלעס וואס ער טוט. ענד עט די ענד אוו די דעי זאל יעדעס יונגל און מיידל זאל וויסן אז ס'דא א סכנה אין די גאס, אזוי ווי מ'דארף וויסן אז ס'דא דער בער אין הויז אונטן, דארף מען וויסן אז ס'דא א סכנה אין די גאס. און טאמער וועט עטס נישט וויסן דעיס, איך זאג ענק, טויזענטער קינדער גייען ווערן אווערדראגד. איך בין זיכער אז די מעשה מיט דעם בחור פון מאנטריאל וואס ער איז אוועק איז געווען אזוי. איינער איז געקומען, ער קען זיין ער האט גערייכערט א ציגרעטל אמאל אויך. האט מיר איינער געזאגט אה עס איז נישט מער ווי א ציגרעטל, קומט א בחור פירים געט מיר אים צו טרינקען, איי דו ווייסט ער האט נישט גערן אהיים גיין, הו קעירס, איז ער געגאנגען און ער האט געכאפט א ציגרעטל, דערווייל איז עס נישט געווען א ציגרעטל נאר עס איז געווען מאראוואנע, און עס האט אים געשאדט, און די ערשטע פאף כאפט ער נישט, מען ווערט אביסל דיזי, ער האט נישט געכאפט וואס געשעהט מיט אים, און בום. נאכדעם איז ער שבק לן חיים לכל חי, ווי אזוי זאגט מען דארטן ווען מען טרעפט א הרוג, וואס זקנים פון די בית דין זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה ווי זאגט דארטן רשי וכי סלקא דעתך אז בית דין זענען הורגי נפשות זאגט ער ניין מ'האט אים נישט באגלייט אן א לוויה אן א באגלייטונג האמיר אים נישט ארויס געלאזט וואס הייסט דאס וואס און ווען דער בעזען גייט אויפן וועג און א חיה עסט אים אויף קען ער נישט אויפעסן דעם בעזען אויך? אז כ'האב אים נישט באגלייט, וואס בית דין האט מער א אינשורענס אז דער לייב עט אים נישט אויפעסן? תירוץ איז ניין. דער תירוץ איז מ'האט אים נישט באגלייט אן א לוויה. מ'האט מיט אים געדארפט שטיין דא און זאגן קוק אהער, זאלסט גיין צען מעטער דארט, אויף די לינקע זייט איז דא רוצחים, אויף די רעכטע זייט איז דא דעיס, נאכדעם נאך הונדערט מעטער זאלסטו גיין. מ'דארף יענעם געבן א פארפלאן. און אז דו געסט יענעם א פארפלאן ווייסט ער וואו זיך צו היטן. דא איז גליטשיג, דא איז זומפיג. דאס מיינט מען אז מ'האט אים נישט באגלייט אן א לוויה. אז מ'האט אים געזאגט פונקטליך וואו צו גיין. און דאס איז א מורא'דיגע זאך. ווייל אז האסט יענעם נישט באגלייט און ער האט געבראכן קאפ ביסטו ריספאנסיבל. די זעלבע אויך. ווער איז ריספאנסיבל פאר די הריגה פון דעם בחור? די רבנים. די מלמדים. די הנהלה. איך האלט דאך אין איין זאגן אז מען זאל רעדן מיט די קינדער. מ'זאל רעדן מיט די קינדער, מ'זאל רעדן מיט די בחורים. א ראש ישיבה האט מיך אפגעקאלט און מיך געפרעגט אפאר וואכן צוריק ווען כ'האב געזאגט מען זאל רעדן פון די זאכן, פרעגט מיך דער ראש ישיבה אפשר וואלט איהר געקומען אין מיין ישיבה רעדן? האב איך אים געזאגט בשום אופן נישט. פרעגט ער פארוואס נישט? איהר האט מורא? זאג איך אים ניין, איך בין נישט קיין פראפעשענעל. אויב איך בין נישט קיין פראפעשענעל קען איך נישט איבערגעבן. פרעגט מיך יענער פארוואס נישט? איר קענט זאגן, זאג איך אים, כ'על אייך דערציילן א מעשה פארוואס נישט, עט איר עס הערן קלאר ארויס. ויהי היום זאגט מיר איינער אז ער. איז הוקד אן מאריוואנא. זאגט ער אבער ס'איז נישט קיין פראבלעם ווייל מ'ווערט טאקע אביסל היי אבער מ'בארואיגט זיך זייער שנעל און נאכדעם איז מען צוריק צו נעטשורעל, ס'איז נישט אזוי ווי קאוקעין מיט די אנדערע וואס זיי ברענען אויס דעם קאפ. שוין ווייס איך דאך איך מעג שוין גיין קויפן מאריוואנא, ס'איז דאך ליגעל און ס'איז נישט געפערליך. יענער כאפט נישט. אז ביים דאווענען שרייט ער ווי משוגע, דאס איז נישט ער, דאס איז די מאריוואנע, באט אקעי, דאס איז נישט געפערליך. שוין, איז דאס שוין געסעטלט די גאנצע זאך. גיי איך און כ'האב א דאקטער וואס איז א מומחה מיט די אלע זאכן מיט אדיקשאן, פרעג איך אים, זאג מיר, איך וויל דיך פרעגן עפעס, ביי אונז אין קאמיוניטי דרייט זיך ארום, אזוי ווי עס דרייט זיך ארום אסאך שקר, דרייט זיך דאס אויך ארום, וויל איך דיך פרעגן, איז דא א סכנה א מענטש זאל נעמען מאריוואנע? ער ווערט נאר אביסל היי.

אבער די קרעיווינג פון די באדי גייט מער, ווייל יעדער מענטש מוז דאך וואקסן, אז מ'וואקסט נישט א טאג פאלט מען צוריק. די נעקסטע סטעפ נאך מאריוואנע, דאס איז די פרוזדור, נאכדעם קומט קאוקעין און אזוי ווייטער. איז במילא זאגט ער יעדע סובסטענס וואס דו געסט אריין אין די באדי וואס ס'באלאנגט נישט דארט איז זייער דעינדזשערעס. ער זאגט אפילו קעפין, ס'איז א קאפי, ס'איז א איינפאכע קאפי, איטס ווערי דעינדזשערעס, מען רעדט נישט רעדט נישט פון וויין און פון וויסקי, דאס איז אלעס עז דעינדזשערעס עז איט קאוד בי, ענד איטס א טשעין ריעקשאן, קיינער האט נישט גערייכערט דאס ערשטע מאל א גאנצן ציגערעטל מאריוואנע, כדומה. נאכדעם זאגט ער נאך א זאך, דו מוזט זייער שטארק וואטשן וויפיל דו נעמסט פון דעם, ווייל אפילו לאמיר זאגן ס'ברענט נישט אויס די מח אזוי ווי די אנדערע דראגס, אבער אז דו נעמסט צופיל מיט איינמאל שטארבסטו אויכעט דערפון, ס'איז נישט. גאראנטירט אז דו קענסט נישט שטארבן דערפון, און דאס איז וואס איז זייער דעינדזשערעס, אונז ווייסן מיר נישט וויאזוי מען עסט דאס, ווי דאונט נאו האו טו דו איט ענד האו נאט טו דו איט, און אזוי ווי אויף יעדע זאך איז דא אין אידישקייט איז דא הלכות וואס מען מוז פאלגן, די זעלבע איז דא אין די גוי'אישע זאכן אויך זאכן וואס מען מוז פאלגן, להבדיל. כ'וויל מסביר זיין א נקודה, מענטשן פרעגן אסאך מאל אין אידישקייט דאס איז דאך וואס אונז דינען מיר דעם הייליגן באשעפער, אונז טוהן מיר זיין רצון. פארוואס מוז זיין דווקא אזוי? פארוואס מוז מען קודם דאס און נאכדעם יענץ? זאג איך פאר די אלע מענטשן, פארשטיי גוט, לערן דיך פון א קאמפיוטער. דער קאמפיוטער האט זיך זיינע געזעצן. דו מאכסט איין זאך אנדערש, איין קאוד לייגסטו נישט אריין איין אות, אדער דו פארדרייסט שטאטס פייוו טרי דרייסט מאכסטו טרי פייוו, דער קאמפיוטער וועט נישט ארבעטן. ס'איז דא מדינות וואס האבן גרויסע שיפן אויפן ים מיט גרויסע באמבעס און זיי ווילן דאס שיסן איינצונעמען א מלחמה. עני קאוד גאוס ראנג יור פינישד. סאו אבוויעסלי פארוואס איז דאס אזוי? ווייל ווער ס'האט דאס געמאכט האט עס געמאכט אז ס'זאל ארבעטן אויף אזא אופן. פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי. שונא זאל עס נישט קענען כאפן צו כדומה. כ'וועל עס מסביר זיין מיט נאך א משל. ס'איז דא א גרויסע ארקעסטרא וואס ער שפילט. יעדער האט זיין פארט וואס ער דארף צו שפילן. יעצט יעדער האט, מ'האט אים אנגעזאגט וואס צו שפילן און ער האט א בוק און ער ליינט עס. שטעל דיר פאר איינער זאל איבערמישן דריי בלעטער און ער זאל ליינען פון א דריטן פעידזש.

ס'געהערט נישט אין די זאך, די זעלבע מוז מען פארשטיין, און ס'איז זייער וויכטיג, דער הייליגער באשעפער האט באשאפן דעם יצר הרע, ער האט באשאפן א תורה וואס דאס איז א תבלין קעגן דעם יצר הרע, און אז דו האסט נישט די תבלין קעגן יצר הרע, ביסטו אויף צרות. זאגט דיר דער אייבערשטער, איך האב עס באשאפן ס'זאל ארבעטן נאר אזוי און אזוי. קענסטו דאך נישט פרעגן דעם אייבערשטן פארוואס ארבעט עס נאר אזוי און אזוי און אזוי, ווייל אזוי האב איך עס באשאפן. די דא די מסילת ישרים ברענגט, לאמיר זאגן א מענטש וועט גיין אין א קאלטע מקווה און ער וועט אפרעכטן חצות און ער וועט טוהן אלעס, וועט ער טראכטן ביי זיך, העי, וואס דארף איך טוהן, לערנען תורה אזוי ווי דער אייבערשטער האט געזאגט, איך וועל אויפשטיין חצות און איך וועל דאס טוהן, איך וועל גיין הכנסת אורחים און הכנסת כלה און הלווית המת. זאגט ער דער הייליגער מסילת ישרים, באשאפן דעם יצר הרע האט דער הייליגער באשעפער, און ער קען זיך אויס מיט אים פערפעקט, און אז ער האט געמאכט א זאך וואס דאס זאל זיין א רפואה קעגן יצר הרע, עסט עס מיט קיין שום אנדערע זאך נישט קענען מאכן, און דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן. יעצט ס'איז דא רוחניות און ס'איז דא גשמיות, און רוחניות איז די תורה זאגט אונז דעם דרך החיים. נאכדעם איז דא גשמיות, יעדע זאך, יעדע זייגערל, יעדער געדזשעט, יעדע קאר, יעדע זאך האט זיך א וועג וויאזוי מען האט עס אויסגעשטעלט אז עס זאל ארבעטן, און אויף אן אנדערן וועג גייט עס נישט ארבעטן. יעצט ווען מען האט צו טון מיט דראגס האט מען צו טון מיט זאכן וואס יעדע זאך האט א law, ס'האט א געזעץ, אז מען נעמט פון דעם צופיל דאס, דעם. יעדע זאך האט זיך איר געזעץ, דו קענסט נישט איבערדרייען די געזעץ, דו קענסט גארנישט טון צו דעם, און די זעלבע דא אויכעט, דו קענסט גארנישט טון אנדערש ווי נאר לויטן געזעץ. יעצט אויב. געזעץ מיין איך נישט א געזעץ פון א לאנד, די קאוד וויאזוי די זאך ארבעט. יעצט דאס דארף מען וויסן, יעדע דראג איז שעדליך, יעדעס מאל מען טוט זיך אראוזן צו א קליימעקס איז שעדליך, יעדע זאך וואס איז נישט נאטירליך איז שעדליך. איינער טרינקט אסאך קאפי ער זאל קענען דרייוון ביינאכט, די קעפין עסט אים אויף מיט די צייט. און די אלע זאכן מוז מען לערנען מיט די קינדער און מיט די בחורים. איך האלט אז ס'איז א חוב קדוש, דער זעלבער חוב קדוש ווי יעדער חוב קדוש. ווייל דער בחור ווייסט עס נישט, ער רעדט זיך איין ס'איז א ציגערעטל, ער קען געבן א גוטן שלעפ אריין, ער שלעפט נאך איינס, ער פילט שוין ער איז אביסל היי, און נאכדעם בום, ער איז פינישט. א בחור קען נעמען. אביסל אווער דראג, און אפילו ס'האט אים נאכנישט אויסגעברענט די מח, ער ווערט דיזי, ער פאלט אראפ, כאפט ער א בעט, איז גארנישט געשען, כאפט ער א שטיין, ער פאלט אראפ אויף די פלאר ווי ס'איז דא א שטיין, איז ער פינישט, און דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין. היינט איז די וויכטיגסטע זאך פאר א מגיד שיעור אדער פאר א ראש ישיבה אדער פאר א תלמוד תורה אדער פאר א מיידל סקול אריינצוברענגען היילי טרעינד פראפעשענעלס כדי אז זיי זאלן זאגן פארן עולם וואט דראגס איז אלל אבאוט און די דעינדזשער אוו איט. ס'איז דא א נייע פיל, ס'שוין אלט איך ווייס צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק יאר, ס'הייסט קרעק, ס'איז אויסגעמישט אביסל פון צוויי מינע דראגס, ס'איז נישט טייער, קענסט עס האבן פאר פֿינף דאלער און דו נעמסט עס אריין אין צוויי מינוט ביסטו אין הימל. און למעשה זיי זאגן כאטשיג ס'איז ביליג ס'איז נאר פֿינף דאלער ס'מאכט אזא דעמעדזש ארגער ווי אלע דראגס. דאס איז צוויי דראגס שפילן זיך אינאיינעם, ס'איז א קאקטעיל אוו דראגס. ווען איך האב געמאכט א מקווה אין לאנדן מיט אסאך יארן צוריק און רבי חנן האט נאך געלעבט, איז געווען צוויי שקצים יונגעלייט, זיי האבן דאס פאר געגעבן קודם געטיילט פאר בחורים און פאר יונגלעך, און נאכדעם האבן זיי געזאגט יעצט דארפסטו באצאלן, ווען זיי האבן געוואלט נאך, און רבי חנן האט עס נישט געוואוסט וויאזוי צו הענדלען, איך בין דארט געווען, זאג איך אים רבי חנן איף יו דאנט קאל די בריטיש סקאטלענד יארד וועל איך זיי קאלן, האט ער ארויסגעגעבן א באפעל אז ער גייט. איי, דער וואס האט עס פארקויפט זאל זיך קומען מעלדן. און מ'איז געקומען. זיך ברוך השם געמאלדן. און וואס איז געווען די ענדע? די אינגעלייט זענען געקומען, זיי האבן מתוודה געווען, זיי האבן געזאגט אז זיי האבן נישט קיין פרנסה, האבן זיי עס געטון, זיי בעטן איבער, זיי וועלן עס קיינמאל מער נישט טון. שטעל דיר פאר, א מחנך האט בכלל נישט געוואוסט וואס דאס איז. מ'איז געקומען אים פרעגן, די קינדער קומען אהיים מיט די פילן, וואס איז דאס? איך האב עס דערקענט, איך ווייס וואס דאס איז. איך בין נאר נישט גענוג פראפעשענעל אז איך זאל קענען פארלערנען פאר א כיתה, ווייל די בחורים ביי אונז זענען היינט אזוי קלוג, זיי ווייסן. אלעס איז ווען איך בין נישט דארט, ווער ווייסט וואס וואלט ווען געווען, א חרבן פון די גאנצע כיתה, פון די גאנצע תלמוד תורה, פון די גאנצע מיידל סקול, ווייל די יונגלעך געבן עס איבער פאר די מיידלעך אויך. איז די נעקסטע זאך דארף מען דאס ערלעדיגן, ס'זאל זיין אין יעדע קעמפ איינער וואס איז לערנער, און ס'זאל זיין אין אלע חדרים, און איך זאג ענק מיט שיינעם, אזוי ווי איך האב ענק אייביג געווארנט, עטץ ארייננעמען מיט שיינעם די חברה, עט זיין גוט.

סליפי האט עס אויך נישט אמאל געזאגט מען מוז לערנען וועגן די באדי דעוועלאפמענט און ס'איז מנוולות און מען שלאגט זיך און באבוב מיט בעט וויזשניץ אין לאנדאן שטייען פארן צושפארן זיי גייען מוזן אנהייבן צו לערנען אלעס וואס די גאווערמענט פארלאנגט און דאס האב איך נישט פארלאנגט זיי ווילן לערנען וועגן דזשענדער וועגן די זאכן דאס אינטערעסירט מיך נישט וויאזוי מען וועט אראפשניידן דעם פיטוק פאר דעם עבי בעיבי שטיין וויאזוי מען וועט עס אים צוריקנייען דעט דאזענט אינטערעסט מי מיך האט אינטערעסירט אז א מיידעלע פלעגט קומען אין סקול און זי האט זיך באפאטשקעט מיט איר וסת איז זי געווארן פארשעמט פאר די גאנצע קלאס, ס'איז נאך דא היינט א פרוי, זי איז א באבע, זי קאלט מיך אפ, איר זאלט וויסן איר זענט דאך אזוי צו די זאך, מיין מאמע האט מיר גארנישט געזאגט, כ'בין פון די הייליגע, און כ'האב געמאכט, אינמיטן די קלאס האט מיר אנגעהויבן צו רינען, און יעדער האט געלאכט, א דזשאוק איז עס? א משוגענע מאמע, און כ'האב נישט געגלייבט אז ס'איז אמת, איך בין געגאנגען כ'האב אפגעקאלט דא עטליכע דאקטוירים, כ'האב געפרעגט, זאג מיר די אידישע מיידלעך ווייל זיי האלטן זיך נישט זויבער נאך די וסת, האבן זיי מער אינפעקשעס דיזיזעס? זאגט ער, ס'איז פיפטי סיקסטי פערסענט, אלל אוו דעם העוו. די ייִסט אינפֿעקשאָנס. דאָס דאַרף אַזוי זײַן? פֿאַרוואָס ווײַל איינער האָט ענק אײַנגערעדט ס'איז צניעות נישט צו רעדן פֿון דעם? איך ווייס נישט. אויב דאָס איז נישט צניעות, וואָלט מען געדאַרפֿט אָנהייבן צו פֿאַרברענען קודם כּל מסכת נידה, מיט הלכות נידה דאַרף מען פֿאַרברענען, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. דער רעדט דאָך נאָר פֿון דעם. נו, אָבוויעסלי איז נישט אַזוי. וואָס עטץ מיינט ס'איז צניעות איז צניעות, און וואָס עטץ האַלט ס'איז נישט צניעות איז נישט צניעות. ליסן, עטץ האָטס געהאַלטן אַז שטופּן אַ קינד אין תּחת איז אויך נישט קיין צניעות, מ'זאָל רעדן דערפֿון. באט יו אר ראנג, יו אר פראווען ראנג, ווייל די האלבע שטאט וויינט אז זיי זענען געווארן מאלעסטעד, און נאכדעם שטייט אין די תורה ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, די תורה רעדט אשה כי תזריע וילדה, און ס'שטייט דארטן פונקטליך לבן און לבת דם טוהר, נע, דאס אלץ טערמינאלעדזשיס די תורה האט געגעבן פון דעם אייבערשטן אליינס דורך משה רבינו, סאו ליסן, לאמיר אנהייבן צו לעבן נארמאל. ס'דא דעם אייבערשטנ'ס וועג פון צניעות, און ס'דא סאקמערע קאקמערע יצחק שטערן'ס וועג פון צניעות. יצחק איז א מניוול, א גנב, ער העט אונז גיין זאגן וואס צניעות איז, אים האט עפעס נישט געפעלן האט ער ארויס געבן בריוון, כ'האב געזען ברוך השם זיי האבן ארויס געגעבן יעצט בריוון, זיי האבן עס געשריבן אין צייטונג, זאליקא איז געפארן, ער געהאט צוואנציג טויזנט מענטשן זענען אים נאך געלאפן אין די סטעדיום, ער איז ארויס א פארשעמטער הונט דא אין ארץ ישראל, איך מיין דער איז א משוגענער, ווי קומט ער אריין צו זאגן פאר רבנים דעות וואס צו טון, און עספעשעלי ווען ס'איז כולו שקר און כולו בלאף. עניוועי, סאטמאר פארט זייער נישט גוט לעצטנס, ווייל זיי מיינען גארנישט ערנסט, אלץ א דזשאוק, זיי האבן זיך ארויפגעזעצט אויפן רעבינס פלאץ, אפאר הונדערט אידן האבן פרנסה פון ביידע זייטן, און זיי האבן ביליאנס אוו דאלערס, און די סוף, קיינער מיינט נישט קיין קדושה, איך האב אלץ געבעטן מען דארף טוהן טוהן טוהן, נע ס'איז נישט צניעות, ס'איז נישט אהער, אקעי גוט, יעצט האט עטס צניעות. אבער כ'וועל ענק זאגן בעסער ביז זיך ערלעדיגן אז מ'העט מוזן אריינשטעלן אין יעדע סקול א טיטשער זאל לערנען דראגס, האלט איך אז יעדע טאטע מאמע וואס האבן אן אבליגעישאן פאר זייער קינדער זאל זיך זוכן ס'איז דא פרייוועט טיטשערס און יענער זאל טיטשן די קינדער, יעדן טאג וואס ס'גייט דורך איז א שאד פאר אידישע נפשות, נאר דער טיטשער זאל טיטשן אדער ביי זיך אין אפיס ווי ס'איז דא א ווידיאו אדער ער זאל קומען אין א בית מדרש ווי ס'איז דא א ווידיאו און צענליגע מענטשן זענען דארט נישט אליין. חס חלילה. יעצט איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, דאס וואס איך זאג דא אין פאבליק, דאס הייסט אזוי ווי איך ווארן ענק, ס'וועט קומען א צייט ווען עטס וועט האבן גרויסע לאוסוטס פאר דעם אלעם, די בחורים גייען ענק סוען, און עטס וועט אנהייבן מי נאו ספיק אינגליש, וועל איך זיי זאגן מי סעד דיס אין אידיש, איך האב ענק געווארנט אויף אידיש, דער דור גייט אונטער וועגן די גרויסע פגעי הזמן, די לייבן און די בערן וואס זיי דרייען זיך אין די גאס, און מ'דארף אויסלערנען די קינדער ווי אזוי זיך צו דרייען און וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, שטעל דיר פאר, מ'קען געבן פאר א קינד א קענדי, ס'איז א. קרעק פיל און דער קינד איז געדעמעדזשט פאר לייף, און טאמער ווייסטו ווער ס'האט עס אים געגעבן קען ער אים נאך נאכלויפן, און קענענדיג סאקמער קאקמער די חיות מטורפים פאר א דאלער וועלן זיי פארקויפן די גאנצע אידישקייט, ווען זיי זאלן קענען פארסאמען גאנץ סאקמער מיט קרעק פילס וואלטן זיי עס געטון. משה טעראריסט א וואס א מסור מ'האט געוואלט מאכן א שותפות מיט ליצמאן א וואס א שקצים אז זיי זאלן מעגן אנפלאנצן מאראוואנע פאר מעדיקל פורפעסעס. און פון דעם וואלט געווארן אביסל שרייען איבעראל ארום און ארום. דער רבי האט תשכ"ח געזאגט מיין ישיבה איז אינפעסטעד מיט דראגס און ער האט גערופן פאר העלפ. עטס זענטס נישט קלוגער פונעם רעבן, עטס האטס נישט אזויפיל סייעתא דשמיא ווי דער איד האט געהאט, און אז ער האט געטענה'ט אז ער איז אינפעסטעד מיט דראגס און ער דארף האבן העלפ אין תשכ"ח, פון דעמאלטס ביז היינט איז שוין דורך פונקט פופציג יאהר, שטעל דיר פאר, נעקסטע יאר וועט זיין דאס פופציגסטע יאהר, און די דורות פאלן און זיי ווערן נישט בעסער. סאו כ'וויל בעטן דעם עולם, לאמיר דאס האבן פאר דעם יארעדיגן פראדזשעקט אז אין אלע סקולס זאל זיין אזאלכע מענטשן, זיי מוזן נישט זיין באופן קביע און עטס מוזטס נישט באצאלן דערפאר, איך קען ערלעדיגן די גאווערמענט זאל באצאלן, און ס'מוז נישט זיין איינער וואס איז דארט סטעדי די גאנצע צייט, ס'קען זיין איינער וואס ער פארט ארום איבעראל, ס'דא איינער פרידמאן אים האט מען געכאפט ער האט געטאטשט קינדער, דער חזר, גאווערמענט האט אים באצאלט ער האט געהאט לייסענס, פארשטייסט? און אים קאזעט ער האט געטאטשט קינדער און ער האט פארלוירן די לייסענס. ער האט באצאלט שווערע הונדערטער טויזענטער פאר די לויערס אזוי אז מען האט אים געגעבן א סוויטהארט דיעל וויטש איז נאט ריעלי גוד, דער גאנזאלעס דער וואס ער געט יעדן יאר סוויטהארט דיעלס האט ער געמיינט אז וויבאלד ער געט סוויטהארט דיעלס וועט ער קענען טוהן וואס ער וויל, ער ווייסט נישט ווי דער עולם איז ברוגז אויף אים, מען גייט יעצט מאכן סיגניטשערס אז מען זאל אים לאזן ער זאל קענען לויפן צו זיין די די עי, אונז פייט מיר קעגן אים טוט ענד נעיל, ער איז א פשוטער ארבייטער געווען און דער סופעריער זיינער האט. אדער געהארגעט אדער וואס ער האט געטון ווייס איך נישט, און במילא האט ער נישט לאנג געלעבט, האט מען אים אריינגענומען ער איז די דעפיוטי געווען, אבער אונז האמיר גארנישט מיט אים, אונז וויל מיר אים נישט האבן, די אלע סוויטהארט דיעלס ווערן געפיילט ביי די גאווערמענט אונז טראגן מיר יעדע זאך אריין, אונז זעמיר מסביר פאר די גאווערמענט וויזלאנג עטס וועטס נישט מאכן ארדענונג דא מיט די קינדער גייט קיין ארדענונג אין אמעריקע נישט זיין, דער אייבערשטער וועט ענק אונטערברענגען, איך האב זיי געזאגט. איך האב געזאגט דעם פריעריגן, אונז לויפ מיר נישט דיר צו העלפן ווייל אונז וויל מיר ארויס טשארלס היינס, ווייל אונז וויל מיר אז ס'זאל זיין טשיילד פראטעקשן, זאגט ער יו וואונט בי אפסעט וויט מי, עה אונז זעמער אזוי אפסעט געווען מיט אים, ער איז נאך געווען ארגער ווי טשארלס היינס, טשארלס היינס האט געוויסט זיינע לימיטעישנס, ער האט רעספעקטעט מענטשן וואס האבן זיך געשלאגן פאר די קינדערס וועגן. ווען נחמיה'ס קעיס וואלט ווען געקומען אין זיין צייט וואלט נחמי' אויך געוואקט, און אונז שלאג מיר זיך קעגן אים, און איך האב אים געזאגט דעמאלטס דו זאלסט וויסן דו האסט אונז דאבל קראסט דער אייבישטער האט דיך דאבל קראסן, נו וואס איז געשען? אפאר חדשים דערויף האט ער אויך געפייגערט, ער זאגט ער האט געהאט קענסער אין אחור, איך ווייס נישט, קען זיין ער איז געווען אווער דראגד אויכעט, קען זיין ער איז געווען, קען זיין ער איז געווען אן עידס וויקטעם אויכעט, היינט ווייסט מען גארנישט, איך ווייס ס'איז געווען א גרויסער זינגער האט באצאלט עפעס זעקס מיליאן דאלער פאר א האספיטעל איז געשטאנען אין צייטונג אז זאל נישט ארויסגעבן די קאוז אוו דעט אלץ עידס נאר זאלן עס ארויסגעבן אלץ איך ווייס אן אינפעקשעס דיזיס וואטעווער. סאו איך וויל זאגן די אלע זאכן פארן עולם ער איז א גרויסער הינט און אונז וועמיר פייטן אז ער זאל נישט אריינקומען אבער ריגארדלעס די סיטועשן איז דער שייגעץ פרידמאן האט אויך געוואקט וועגן דעם דארף מען וויסן אז טאמער גייסטו נעמען א פרייוועט טוטער סא אפילו דו לאזט איינעם אריין אין ישיבה איז אזוי אויב עס וועט קומען מיט ליבשאפט און אונז וועמיר זיך אראפזעצן און עס וועט דורכגיין געהעריג עט זיין אלעס גוט, אויב ס'עט קומען מיט רוצחי'ש אזוי ווי ס'איז געקומען די אלע אנדערע זאכן ביז יעצט, דאס לערנען מיט די קינדער זייער ביהעיוויער אויף די באדי, דאס לערנען סעקס קריימס, אויב ס'עט קומען מיט אזא רציחה עט ער צושפארן אלע, באבוב און וויזשניץ אין לונדון האבן א פראבלעם זיי מוזן אפשפארן, און עטס עטס אויך מוזן אפשפארן, ווייל אויב ס'עט גיין מיט רשעות קומט די גאווערמענט אריין, און איינעם עט בייפאלן אז מ'זאל נעמען אזא עבי בעיבי שטיין ער זאל קומען פארלערנען וועגן דראגס. און ער'ט ווייזען פאר יעדען ער איז נישט קיין מיידעל ער איז גאר א יונגל דא האט ער א זכרות דא האט ער דעם וואטש וואס עס זיי גייען ענק טוהן די lgbt חברה גייען ענק אזוי אין דער ערד לייגען אז עטס נישט געדענקען אפילו פון ווי עטס קומטס די צרה מיט יעדען איינעם ווען מען ווארענט לאכט מען זיך אויס און ווען מען געט שוין מכות הייבט מען אן אוי ער איז א מסור איך נעם אויף מיר דעם טייטעל מסור און איי דאנט גיוו ע פלייאינג הוט אבאוט ענקערע גאנצען רעלידזשען וואס עטס פארקויפטס עטס פארקויפטס איין זאך. איך טו וואס איך וויל, וואו ס'ליגט געלט קען מען מיר נישט זאגן וואס צו טון, איך בין סאקמער, קאקמער, דויטשלאנד איבעראל. דא האט עטס עס, זעהטס דער רכבת קלה גריסט מיר, כ'ווייס נישט ווער ער איז, כ'ווייס נישט וואס ער וויל פון מיר, ער גריסט מיר היי, כ'ווייס נישט, עניוועי, ס'נישט וויכטיג, קען זיין ער דאוונט אין די שול דארט ווי איך בוי די מקווה, און וויל איך ענק זאגן אז ס'וועט גיין מיט רשעות, איך קען מיט ענק שפילן אויפן. ברעטל, ווי לאנג עטס האטס געדולד? איך וויל ענק זאגן איך בין אזא גוטער שאך שפילער, כ'האב נאכנישט פארלוירן א געים אין מיין לעבן, עטס ווייסט פארוואס? ווייל כ'האב נאכנישט געשפילט, איך קען אפילו נישט די געזעצן פון שאך, איך קען ענק אבער איין זאך זאגן, איך קען מיך שלאגן פאר אידישקייט, ווייל דער אייבישטער העלפט צו. ווען זיי רופן מיך מוסר שריי איך זיי צוריק סאטמארער, און אין ווארט סאטמארער ליגט. אלע רשעות וואס איז היינט דא, ס'ליגט מסירה, ס'ליגט גנב'ען און ס'ליגט גזל'ען, מ'גנב'עט און מ'גזל'ט איינער פון צווייטן, יעדער טוט וואס ער וויל, איז במילא ווען זיי שרייען אויף מיר דאס ווארט מוסר האב איך זיי איין ווארט סאקמער קאקמער דעטס אלל, דעט סעז איט אלל, ווייל האבן זיי אראפגעברענגט צוואנציג אדער פינף און צוואנציג פראצענט פון זייערע מענטשן אז זיי זאלן נישט זיין קיין שומרי תורה ומצוות בכלל, זאלן נישט גלייבן אינעם אייבערשטן, זאלן גיין צו די. עסן טשולנט מיט די חזיר דארטן אין די פוטסטעפס נעבעך, און אסאך גייען אוועק אז זיי ווילן אפילו נישט וויסן פון פוטסטעפס אויך נישט, זיי קומען צו צו אזא מין נידריגע מדריגה אז זיי ווילן אפילו נישט מען זאל וויסן זענען געווען אידן, איך טרעף זיי דאך איבעראל אלל אווער נעבעך. עטס האטס אוודאי אלע געהערט אין די נייעס אז שלמה העלבראנץ האט זיך דערטראנקען גייענדיג פרייטאג אין א ריווער. אדער אין א לעיק, איך ווייס נישט פונקטליך, און ס'איז געווען גרויסע כוואלעס און ס'האט אים אוועקגעשלעפט. כ'האב געוואלט אביסל רעדן אין דעם ענין, ס'קומט יעצט זומער און דער עולם פארט אוועק אין געוויסע פלעצער, און זייער אסאך מאל קומט אויס אז מ'גייט אין א לעיק, אין א ריווער, פרט נאך ערב שבת, מ'רעדט זיך איין אז מ'טוט דעם רצון פונעם אייבערשטן. קודם כל זאלט איר וויסן אז רוב לעיקס און ריווערס היינט, זענען ריראוטעד. ריראוטעד מיינט מען נעמט אזא קאריגעיטעד סטיל אזוי ווי אונטער די הייוועיס איז דא און דארטן, דאס איז א בית קיבול געהעריג, כ'האב אמאל געפרעגט רבי שלמה זלמן אוירבאך צו כ'מעג עס נוצן פאר עפעס א שטאט אין אוקריינע, ס'איז נישט דא קיין מקווה, האט ער געזאגט ניין ווייל דאס איז א געהעריגע כלי, איז למעשה די קאריגעישן איז געמאכט אז ווען די טראקס אויבן טאנצן זאל זיך עס נישט רוקן. סאו ס'איז נעשה לקבלה אויך. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. ביי אונז האט מען גע'טובל'ט די כלים אין סאטמארע קעמפ, און ווען איך בין עלטער געווארן, כ'האב אנגעהויבן צו טון אין מקוואות, בין איך געפארן דארטן אין סיטי האל, פון קערהאנקסן, פון איבעראל דארט אין די געגנט, האב איך געזעהן אז אלעס ריראוטעד. ס'איז דא גרויסע פלאדס אויף די הייוועיס, טוט מען דאס ריראוטן און מ'שטעלט עס אריין אויף א פלאץ אין די טאל. אונז האבן מיר נישט געוואוסט דאס. מען האט געטובל'ט דארטן אלע כלים. שפעטער האב איך עס דערציילט פאר ר' יידל, האט ר' יידל געזאגט אקעי מ'עט איבערטובל'ען די כלים, צו מען האט עס אמאל איבערגעטובל'ט, ליסן, נאובאדי ריעלי קעירס, מען ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, עניוועי. וואס איך וויל אבער ארויסברענגען איז, ווען מען גייט אריין אין א ריווער און אין א טייך, איז דא צענליגע זאכן וואס ס'קען געשען, קודם וויל איך ענק זאגן, מיט בערך א צוויי דריי יאר צוריק, בין איך געווען אין ארץ ישראל, האט מיך א איד גענומען איך זאל גיין ס'דא שרה אמנו האט דארט א קוואל, מ'זאגט דאס איז די קוואל פון אברהם אבינו, ס'ווערט געברענגט אין ספרים אז פון די קוואל גייט וואסער ביז מעיין עיטם, ס'איז דא א גאנצע אריכות וועגן דעם איך וויל נישט יעצט אריין גיין, אז דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל מאכן די בית המקדש אביסל נידריגער ובין כתפיו שכן, ער האט געזאגט פאר שמואל הנביא מיט דוד המלך, ווייל ער האט געוואלט אז די קוואל זאל אנקומען ביז מעיין עיטם, דאס איז פון חברון. ס'איז אן אריכות איז אין הלכות גיטין אין אבן העזר דא פון דעם אריכות. למעשה האב איך יענעם געזאגט איך גיי נישט אריין ווייל איך ווייס וואס א קוואל איז, א קוואל מיינט אז ס'קען זיין שלענג, און אזוי טאקע געווען, יענער איז אריינגעגאנגען האט זיך גע'טובל'ט ס'איז ארויסגעקומען א שלאנג אפשר צוואנציג דרייסיג פיס לאנג, שלאנג האט אונז געקענט בייסן אויכעט.

און נאכדעם איז דא נהרות למשל וואס זענען ריראוטעד און זיי האבן בית קיבול'ס פון ביידע זייטן, ס'צושפרייט זיך, ס'ווערט א גרויסע ריווער, ס'דא, מען פארט אויפן ניו יארק סטעיט טרוועי פלעגט אלץ זיין געגליטשעכץ האבן זיי געמאכט אונטערן ניו יארק סטעיט טרוועי האבן זיי געמאכט אז די וואסער זאל אריבעררינען און אויף די אנדערע זייט איז דא א ריזיגע ריווער אבער דאס איז בכלל נישט קיין ריווער דאס איז א מען מעיד ריווער און אזוי איז דא אויף הונדערטע פלעצער סאו מען טאר זיך נישט מוסר נפש זיין צו גיין אין די אלע קוועלער ווייל ס' קיין גוטס וועט עס דיר נישט ברענגען, איז למעשה יעצט קומט זומער וויל איך אנזאגן דעם עולם מען דארף וואטשן ווי מען גייט שווימען, און אן א לייף גארד טאר מען נישט גיין שווימען, און אין די נהרות און די ריווערס און די לעיקס און די פאנדס זאלסטו זיכער נישט גיין, אסאך מאל איז עס נישט מער ווי מען מעיד, די גאווערמענט מאכט אזאלעכע לעכער, זיי לייגן ארויף אזא שיעט. פון פלעסטיק, צי פון סחורה, און ס'האלט זיך דארט וואסער. אין יבניאל וואו דער מוהרא"ש איז געווען, ער האט געגרינדעט די שטעטל, איז געווען אזא פלאץ, און איך האב עס געזען, כ'האב געזען ווען ס'איז געווען זומער ס'איז געווען זייער ווייניג וואסער, און איינער אבנר סאלאמי האט מיר געזאגט אז ער האט פון דארט גענומען וואסער צו די מקווה, האב איך אים געזאגט רבונו של עולם די גאנצע מקווה איז פסול, נו פרעג איך וויאזוי האסטו עס גענומען, זאגט ער מיט א שלאך, פרעג איך אים און וויפיל בית קיבול'ס האט די שלאך געהאט, זאגט ער ער קען נישט הלכות מקוואות. האב איך דעם מוהרא"ש אראפ גערופן און כ'זאל שוין גיין און בויען די מקווה איבערבויען קאשען מ'האטס געדארפט איבערבויען אויכעט בקיצור כ'האב געבויעט דריי נייע מקווה'ס א מענער א פרוי מקווה און פאר טבילת כלים אן השגחה טאר מען נישט טון גארנישט איז ווען איינער וואלט זיך געגאנגען טובל'ען דארטן למשל און עס האט זיך אים צו געדאכט ס'איז א קוואל און אזוי ווי דער סאלאמי האט געשלעפט פון דארט וואסער ווייל געמיינט ס'איז א קוואל ס'איז מקורות האט געמאכט א גריב דארטן. כ'האב געליינט א גאנצע באשרייבונג אין דעם, ס'איז געמאכט א גריב און ס'האלט זיך די וואסער א האלבן זומער, און וויפיל מ'קען נעמט מען פון דארט, ס'האט נישט מיט קיין מקווה גארנישט, מקורות האט גארנישט מיט קיין מקווה'ס, איז במילא איז מורא'דיג וויכטיג אז מ'זאל וואטשן, און נאכדעם, כ'האב שוין מעורר געווען אבער איך רעד שוין פון נאך נאכאמאל מעורר זיין, ס'דא מענטשן גייען אין אמיוזמענט פארקס דארף מען וויסן וועגן צניעות. ס'דא דא אין ארץ ישראל עדווערטייזט איבעראל, מען גייט פון אינדערפרי ביז ביינאכט אין אמיוזמענט פארקס, ס'דא אין טבריה און אנדערע פלעצער, דארף זייער וואטשן וועגן צניעות. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס מען דארף וויסן, אפילו אין די קעמפס, אין די קעמפס, כ'האב געהאט פאר צוויי יאר און פאריאר, איך האב פארציילט עטליכע מעשות, ס'בלייבן דארטן אפאר קינדער אליינס, און איין גרעסער יונגעל באפאלט א קלענער יונגעל און ער הייבט אים אן צו פאטשקענען, ווייל מען גייט דאך נאקעט, טוט זיך דאך איבער, ס'איז דא א פלאץ וואו מען גייט באהאלטענערהייט, מען געט זיך דארט א טו איבער, און דעמאלטס איז דא אסאך מלמדים וואס זיי כאפן אויך קינדער, מען דארף אנזאגן די קינדער, איינער זאל דיך נישט דערוואגן אנצורירן ביים פיפיק, ביים אות ברית קודש, קאל איט וואטעווער יו וואנט. דארט מיט דו גייסט קטנים, און אין אחור, אין תחת זיכער נישט, דארט דו גייסט גדולים, און מען דארף אויסלערנען די מיידלעך, ווייל ס'איז דא לעסביען טיטשערס, קיינער טאר דיך נישט טאטשען, נישט ביי די וועדזשיינע, נישט ביים ביהיינד, און אוודאי נישט ביי די דדים אויך נישט, ספעשעלי ווען דו ביסט שוין גענוג אלט, ווערסט שוין צוועלף און דרייצען ס'הייבט שוין אן צו וואקסען די דדים. נא נא נא דאונט לעט עניבאדי, דאונט לעט, און אויב יא ניין וואן וואן, לויף צו די הנהלה אבער קאל ניין וואן וואן אויך. נו האב איך געטענה'ט מ'מוז האבן סעלפאונס, זאלסט נישט האבן קיין טרייפענע נאר כשר'ע, אבער פארוואס נעמסטו צו די סעלפאונס? יעצט ווייסטו פארוואס? האסט מורא פאר ניין וואן וואן. און אסאך מאל דא אין קעמפס וואס מ'טרעפט אזא ברוק אזא לעיק און מ'גייט זיך טובל'ען, ס'איז די ארגסטע זאך וואס מ'קען טון, חלילה, who's gonna be responsible if somebody drowns, אדער איינער כאפט א שניט און ער ווערט אינפעקטעד? יו נאו האו קלין די וואטער איז? און איך וויל אויכעט רעדן וועגן די מקווה'ס אין די קעמפ, עטס ווייסט מיין סלאוגען און איך האב עס נישט געטשענדזשט, נאכאמאל, קיין שום מקווה אין די קאנטרי איז נישט כשר, אלע זענען פול מיט געלאטעט און געפלאטעט מיט זחילות און מען פארעכט עס און ס'האט נישט קיין הכשר. ס'מעג האבן א הכשר אבער ס'איז נישט כשר. אויב דו דארפסט גיין אין מקווה זומער אין קאנטרי זאלסטו מאכן זיכער אז דו פארסט צו א גרויסע מקווה וואס מ'נוצט א גאנץ יאר. קרית יואל, אין קרית יואל איז דא עטליכע, ס'איז דא די וואס איך האב געבויעט פאר די בני יואל, און אין קרית יואל וואס איך האב דארט אויך געווען אינסטרומענטל אין העלפן בויען, און נאכדעם איז דא אין מאנסי. די אלע מקווה'ס וואס ווערט גענוצט א גאנץ יאר און מ'שלאגט זיך דערויף. קענסטו נוצן. און אז דו ווילסט קומען אריין אין שטאט ווי דיין פרוי איז צוגעוואוינט א גאנץ יאר, פארקערט ס'איז די בעסטע די בעסטע צייט צו מאכן א קירוב הדעת, ווען זי קומט אריין פון די קאנטרי זי גייט אין מקווה דעמאלטס וואס זי קומט אריין טאר מען נישט מאכן קיין קירוב הדעת ווייל זי איז נישט ריין, אבער ווען עטס פארטס נאכדעם ארויס קענט עטס טון חיבוק און נישוק און דיך אפשטעלן אין א רעסטעראנט קענסט טון וואס דו ווילסט כל מה שלבך חפץ אלעס וואס איז אויסגעהאלטן על פי תורה. ס'איז די קלאוסעסט און די בעסט טינג פאר סאסייעטי. יעצט אז דו האסט קינדער דארפסטו האבן איינער זאל זיי בעיביסיטן? ביסט נערוועז? די מינימום וואס דו קענסט טון איז פאר ביז קרית יואל. אבער מאך זיכער, מעיק שור, אז דו נוצט נישט קיין איין זומער מקווה. איך בין שוין מיט צען יאר, פופציג יאר צוריק זיי אלע דורכגעגאנגען, זיי האבן אלע אונטערגעהינקען, ביז איין טאג האב איך געזאגט פאר די רבנים, גייטס אלע אין דר'ערד, עטס געטס פארן עולם א פסול'ע מקווה, ס'איז געווען א מקווה, איך ווייס נישט צו ס'עקזיסטירט נאך היינט, צו מ'פלאטעט עס נאך, אין ניו העמפשער האב איך געזאגט דעם רב די מקווה איז פסול דאורייתא, מ'האט געשמועסט מ'גייט בויען א נייע, מ'האט קיין נייע קיינמאל נישט געבויעט, דער מקווה איד וועם כ'האב עס געזאגט איז נעבעך געהארגעט געווארן אין א וואלד, ער איז גארנישט שולדיג געווען, און נאכדעם האב איך געזען א יאר ארום ס'איז ווידער אפן, מ'האט גענומען א נייע מקווה איד, מ'האט גענומען כ'מיין מיילעך ווייס צו וועם, מ'האט אים גארנישט געזאגט, מ'האט געזאגט פאר ווייטער.

פריז די גראונד און ווען ס'פריזט ווערט עס ברייטער און ס'צוברעכט עס. איז דא וועגן וויאזוי מ'לייג טוט עס, מ'לייגט אריין סטיירא-פאום אין די מקווה אדער מ'לייגט אריין ראבער טייערס, דערס א לאט אוו וועיס אזוי ווי מ'האלט א סווימינג פול. סאו אז מ'לייגט אריין סטיירא-פאום ווערט עס פארפרוירן אבער די סטיירא-פאום נעמט די אימפעקט. באט איף יו דאונט דא איט די רייט וועי, איף יו דאונט נאו וואט יור דואינג, ביסטו מכשיל פרויען. ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר. יעצט די מקווה דארט אין סאטמארער קעמפ דארטן אין כולל ווי די הייליגע לערנען זלמן לייב פיליפס איז דארט דער רב. כ'הער אז חזקל טייטלבוים איז אויך דארט די מקווה רב. ס'איז א גוטע קאמבינעישאן, צוויי שטופערס, איינער שטופט אין אלטע פרויען און שוועגערנס און דער אנדערע געשטופט אין לייביש'ן אלס בחור. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. למעשה איז דארטן האט מען פארגעסן צו מאכן א בור השקה, טובל'ט מען זיך אין די מקווה, מען פארקויפט דעם עולם אז ס'איז א הידור, אבער איך ווייס ס'איז נישט קיין הידור, ווייל אויב דו טוסט די מקווה אויסליידיגן איינמאל אינמיטן זומער, אמת, ווען דו פילסט עס אן די ערשטע מאל זעסטו אז ס'איז טרוקן, אבער אויב דו טוסט עס איינמאל אויסליידיגן אינמיטן זומער וואס מען מוז, מען קען נישט לאזן א מקווה צוויי חדשים, איז צווישן די טיילס רינט ארויס שעות און שעות וואסער, און דאס איז ג' לוגין בתחילה, און אפילו ווען דו פילסט עס אן שנעל און ס'פילט זיך אן גראד מ' סאה, אבער דו ווייסט נישט צו ס'איז נישט אריינגעקומען ג' לוגין בתחילה, און דעם זאג איך, א בור טוט מען קיינמאל נישט אויסטיילן ווייל די גרעסטע גניבות ליגט אונטער די טיילס. און די אלע מקווה'ס נאכאמאל ואומר אני אלע מקווה'ס אפילו אין קלויזנבורג קאניאנגא לעיק איך בין געווען אפאר מאל העלפן דארטן דער צינור געפעלט מיר אינגאנצן נישט איך וואלט נישט געלאזט גיין א זכר נישט נאר א נקבה א זכר אויף אזא קראנקן צינור ער איז נישט מחובר אינגאנצן ער האט פול מיט חקיקות און מען געבט אים א שטעל אויף אז די וואסער זאל אריינגיין דורך אים. אלרייט, סא עס קומט נאכדעם אריין בהמשכה, אבער עי, דעטס נאט א וועי טו דא א מקווה, איך האב געזאגט דעמאלטס פאר דעם רב וואס ער נעמט קעיר דערפון, דער פון ניו דזשערסי, האט ער מיך נישט געפאלגט, און שפעטער האב איך אויפגעהערט צו גיין בכלל, איך האב געזעהן ס'איז ממש ס'איז ליצי ליצנות, כ'בין אריין אמאל אין ליבערטי און איך האב מיך אריינגעבראכן מיט כח, געגעבן א שטופ מיט די טיר, די בלנית האט. מיך נישט אריינגעלאזט, כ'האב געזען ס'איז דא געהעריגע גויאישע פילטער, האב איך פארגעהאלטן דעם דיין פאוזן, דו שייגעץ, דו ווי טוסטו אזא זאך, דו ווייסט אז ביי אונז איז דאס ממש אפילו בלנתה עם בעלה פסק'ענען אונזערע רבנים מ'דארף צוריק גיין אין מקווה אפילו זי האט שוין געשלאפן מיט איר מאן א נאכט צוויי, און בקיצור בין איך געגאנגען צו איצעלע פימפ, האט איצעלע פימפ מיר געטון א טובה האט ער אראפגענומען פאר נעקסטע וואך דעם הכשר, האט ער געטענה'ט ער האט עס שוין ארויסגענומען. זאג איך דאס איז באלאוני, ווייל אויב דער פילטער האט געארבעט האט ער שוין אפגעהארגעט דעם גאנצן מי גשמים, דו קענסט נישט האבן קיין נייע מי גשמים ביז ס'רעגנט נישט נאכאמאל, און נאכדעם בין איך נאכנישט זיכער אז ער האט עס ארויסגענומען, ער לאט דאך נישט אריין, איך זאג ענק נאכאמאל, ס'איז נישט אין דער ארדענונג, ס'איז געווען אין סקווירא, אין דעם הייליגן סקווירא, דארט דער סקווערע רבי האט געהאט א הארץ אפערעישאן צו א נערוון בראך, איך ווייס נישט פונקטליך ווי ער האלט, די מקווה וואס מ'האט גענוצט דארטן פאר די פרויען איז געווען פסול'ע צינורות, איז געווען פסול לכל הדעות. כ'האב אנגעקאלט ר' משה ניישלאס, כ'האב עס אים געזאגט, האט ער געזאגט מען זאל שוין אויפהערן צו ניצן די מקווה, מען זאל טשענדזשן דעם צינור. נו ווער האט משגיח געווען אז מען האט געטוישט די וואסער? קיינער נישט. רבותי, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, די מקווה אינדוסטרי איז כמעט אזוי שלעכט ווי די פלייש אינדוסטרי, די חילוק איז נאר ביי פלייש איז דא א תאווה, יעדער וויל עסן פלייש, און ביי די מקווה, די פרוי האט דאך נעבעך נישט קיין חילוק צו מען געט איר א כשר'ע מקווה צו נישט קיין כשר'ע מקווה, זי גייט דורך די עפערט און די ענערדזשי זיך צו גיין מטהר זיין פאר איר מאן, איז פארוואס קומט זיך איר נישט אז מען זאל איר געבן א כשר'ע מקווה? וואס איז דען דער חילוק צווישן כשר און פסול? און כ'גיי ענק זאגן נאכאמאל רבותי, דאונט יו דעיר יוז א מקווה אין די מאונטענס. מען האט געמאכט אמאל א מקווה אין טענערסוויל ניו יארק, דאס איז ביי רוט טוירטי טו עי, וואס דאס טרעפט מען ביי עקזיט טווענטי אויפן ניו יארק סטעיט טרוועי. דארטן איז דא יעקישע אידן, דייטשע אידן, מען געמאכט א מקווה, א נייע מקווה געבויעט, האבן זיי עס געוואלט האבן ס'זאל זיין אפן ביז נאך סוכות, און ממילא אז ס'וועט זיין אפן ערשט נאך סוכות וועט מען עס קענען עטס נוצן שוין יום כיפור אויך און סוכות. סוף איז געווען דער וואס האט איבערגעגעבן די שליסל האט פארגעסן ארויסצונעמען די וואסער ס'האט פארפרוירן אין ווינטער ס'האט געקראכט און מ'האט אנגעהויבן צו לייגן פעטשעס מיט פעטשעס מיט נאך פעטשעס מיט פעטשעס מיר האט געזאגט דער מקווה איד ס'רינט. ווייל א פעטש קען נישט העלפן. פארשטייסט? רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, נוץ נישט א מקווה וואס איז נישט אין פול פאנקשען א גאנץ יאר, און דאס וועט זיין דיין חלק פון שלום בית, ס'איז א וועג ארויספארן מיט די ווייב צוריק אין קעמפ און אין קאנטרי, און ס'איז דאך און ענדזשויען, אז דער אייבערשטער וועט העלפן וועסט טרעפן א חיה אויפן וועג, וועסט טרעפן לאמיר זאגן א פערד אויפן וועג, ס'איז ביינאכט אבער דו קענסט טרעפן א פערד. פארשטייסט ער האט זייער וואוילע קינדער דעמאלטס, עס קען דיר נאך געלונגען אויך. באט דאונט יוז די סאמער מקווה'ס, ס'איז געמאכט אז ביק זאל האבן א פלאץ אויף וואו ער זאל געבן א הכשר אויב ער געבט נאך היינט, כ'ווייס נישט צו ער געבט נאך היינט, ער האט געגעבן אמאל א הכשר אויף א מקווה אין כ'מיין ס'הייסט תפארת מרדכי צו וויאזוי, קלויזנבורג האט עס געבויעט אן א אייזן בעטאן, ס'האט געליקט אוועק, קלויזנבורג האט עס פארקויפט, און ס'האט צוגעקויפט עפעס אן אינוועסטער, דער האט גענומען ביק אז ער זאל זיין דער בעל מכשיר. דער מענטש וואס האט געפירט די מקוה איז ארויסגעגאנגען ווייל ער האט מיר געזאגט ר' נחום ס'פארלירט וואסער יעדן טאג, עניוועי איך זאג ענק נאכאמאל אנלי יוז מקווה'ס וואס מען נוצט א גאנץ יאר און פרעפערעבלי דארט ווי די גייסט א גאנץ יאר, די פרוי איז צוגעוואוינט ס'איז אנדערש, די קוקערן קען זיך, ס'איז א דיפרענט באל געים, איך האב דאך שוין געדאווענט אין די גאנצע וועלט אין אלע שילן, איך האב געדאווענט ווען איך בין געווען אין חרם, איך האב געדאווענט ווען איך בין נישט געווען אין חרם, איך האב דאך שוין מיטגעמאכט די גאנצע וועלט, ס'איז נאטינג לייק צו טרעפן א היימישן פנים ערגעץ אין א פלאץ. כ'זיץ דא אין ארץ ישראל אויכעט, כ'האב נישט דא מיט וועם צו רעדן, כ'רעד אריין אין מיין מייק אבער אויסער דעם האב איך נישט מיט וועם צו רעדן, איז נעם איך דא די רכבת קלה און איך פאר אריין אויף מאה שערים, כאטש טרעפן א היימישן פנים, א מענטש אין די פרעמד איז איז אויסגעשפילט, קומסט אין א פרעמדע מקווה יענע פרוי קען דיך נישט, זי ווייסט נישט ווער דו ביסט, קומסט אין א היימישע מקווה מען קען דיך, מען ווייסט ווי פרום דו ביסט, מען ווייסט אלעס וועגן דיר, מען ווייסט. וויאזוי אבאכט צו געבן אויף דיר. סאו דאס זאל זיין א מוסר השכל פאר אלע מקווה'ס, מען טאר נישט נוצן קיין מקווה ווי דו ביסט נישט דארטן. מענטשן קאלן מיך יעצט אפ, זיי פארן ארום אין דעם האטעל אין די שווייץ, אין יענעם האטעל אין די שווייץ. איך בין געווען אינוואלווד אין די מקווה'ס אין די שווייץ אויכעט, איך קען ענק זאגן איין זאך, ס'איז נישט דא נאך אזעלכע פסול'ע מקווה'ס ווי אין יוראפ. איך האב געבויט א נייע מקווה אין נוסבאך, האב געטראפן א פסול'ע מקווה אין.

שוין, וואס קענסטו טון? סאו בי ווערי קערפול ענד דאונט בי סארי. און נאכדעם איז דא נאך א זאך אז מען טרעפט די ריווערס, די קליינע נהרות, און מען גייט מיט א קינד צוויי, פארשטייסט, נישט מיט אן אייגענע קינד, מען רעדט תלמידים צו כדומה, איז אזוי קען ער דאך אים נישט אראפציען די הויזן, ער קען זיך נישט אנהייבן צו שפילן מיטן פיפי. טאמער איז עס אבער א וואסער זאגט ער אוי קום לאמיר גיין שווימען אביסל, לאמיר גיין אין א לעיק, אין א ריווער, און דאס קינד איז מער ווי עקסיידעט און ער מוז זיך אנכאפן ווייל דאס קינד קען אריינפאלן, און דערווייל כאפט ער אים אן מיט א נגיעה ממש. ער כאפט עם אן, ס'האט אמאל געזאגט עפעס איינער, עס איז געווען דער טראם, עטס געדענקטס אפשר נישט, דער טראם אויף לי עוועניו פלעגט פארן מיט צוויי אזעלכע שטעקערס, אויב איינס איז ארויס געגאנגען פון די דאס האט עס נישט געארבעט מער, פון די שינעס, אויבן אין די הייעך געווען די לעקטער, האט איינער געזאגט אוודאי אזוי, ווייל גארנישט ארבעט נישט אן א נגיעה, אפילו די טראם פארט אויך נישט אן א נגיעה, דארטן כאפט ער עם אן און לייגט עם אריין דעם פיפיק מיט א נגיעה אריין אינעם תחת און פארטיג, איטס ווערי דעינדזשערעס דיס טינגס, ווערי קערפול אבאוט איט, און איך וויל אויך זאגן אלע יארן. איז געווען דער שייגעץ יהודה קאוקא, ווען ער איז נאך געווען אין די פעדערן פלעגט ער אנדינגען אמיוזמענט פארקס, אסאך אסאך פלעצער, און אלע פראפיטס איז געגאנגען פאר אים, האט מיר דערציילט א באס דרייווער פאר צוויי יאר צוריק אז ער איז געווען עפעס אין אן אמיוזמענט פארק, ער דרייווט פאר די און די קעמפ מיט אלעם, האט ער מיר געזאגט אז קאוקא איז געווען דארטן ווייל ער פארקויפט דאך די טיקעטס אין האלסעיל פאר די קעמפס, און ער האט געהאט א יונגל, וואס ער האט מיט אים געמאכט יחוד, ער זאגט איך האב נישט געזעהן ווי ער האט אים געכאפט דעם פיפיק אבער און אים אריין געשטופט אבער ער איז געווען ס'איז דא אזא בודקעלע אינדרויסן איז דא אזא בודקעלע וואס דארטן קען מען אריין גיין און נאר דאן אויב דו האסט א טיקעט קען מען אריין גיין דא וויבאלד ס'איז געווען פארליסט פאר די קעמפ איז מען געגאנגען אויף אן אנדערן וועג מען האט געעפנט דעם מעין טויער און ער האט געטראפן קאוקא מיט א איסור יחוד מיט א יונגל און איך האב דעמאלטס מעורר געווען איך האב אים גראד געזאגט ער זאל

און ס'איז נישט ער, טאר ער נישט דארט זיין, זעצט מען אים איין, ער איז לעבן טשילדרען, ווייס נישט אזוי האט ער יא רעכט צו זיין דארט, באט עניוועי, רבותי, זאגטס אן ענקערע קינדער, אז מ'פארט אויף אמיוזמענט פארקס איז עס געפערליך, יעצט איז דא נאך א זאך, ס'וועט זיין יעצט עטליכע טריפס אויף נייעגרע נאר פאר מיידלעך, ס'איז דא א פרוי וואס זי פירט עס, און כ'האב גערעדט דערפון פאר א יאר און פאר צוויי יאר, און איר איידעם האט מיך אנגעשריגן אינמיטן די גאס און איך האב עם אין דר'ערד, כ'על עס נאכאמאל זאגן, ס'איז דא עדווערטייז ס'איז נאר פאר מיידלעך, זייער גוט. איז וואס געשעהט? נעמט מען און די בחורים זיי פארן נאך נאך די גרופע, פארן נאך זיי טרעפן זיך דארט, זיי ווייסן ווען זיי קומען אן, און זיי גייען נאך נאך די מיידלעך, און אז די מיידל געבט א גליטש אביסל ווען מען גייט ארויף די סטעפס אדער וואס, איז העלפט מען און זאגט מען איר היי האו אר יו, ווייסט גייען הונדערטער מיידלעך, ס'איז א מחיה. שוין, זאגט מיר איינער א בחור, זאגט ער איך האב שוין געהאט, נאך א האלבע שעה האב איך שוין געהאט א מיידל אונטער מיין ארעם. זאגט אבער נישט דארט אין פאבליק ווייל יעדער וואלט דאך געזעהן אבער איך האב שוין מיט איר געטעקסט און געשמעקסט און מ'האמיר זיך שוין געמאכט פרענדס. גאנגען דער איידעם פון די פרוי וואס זי מאכט עס און געשריגן אויף מיר אינמיטן די גאס אויף לי עוועניו ביסט א ליגענער! ס'איז דא השגחה! מ'לאזט נישט קיינעם אויפן באס! זאג איך אים בהמה דו! זיי פארן נישט מיט דעם באס! זיי פארן מיט אן אייגענע קאר! זיי ווארטן דארט אפ! זיי זעהן אז ס'קומען הונדערטער מיידלעך ווייסן זיי צוויי וועלן זיכער פאלן א קרבן ציבור! און דאס בעט איך דעם עולם, שיקסט דיינע טעכטער, זייער פיין, איך זאג נישט מ'זאל נישט שיקן, עטס האטס א גאנצן מיסקאנסעפשאן, איך זאג נישט מ'זאל אויפהערן אלע ספארטס, איך זאג נאר אזוי, ס'פארן דרייסיג מיידלעך, פארן פערציג מיידלעך, זאלן פיר פינעף מאמעס זאגן איך בין מיך מתנדב, איך פאר מיט, איך האב דיר באצאלן דעם טיקעט, איך וויל זיין אינאיינעם מיט די גרופע, דעטס אלל, נאכדעם וועט זי שפייען בלוט ביקאוז שי דאזענט גיוו א פלייאינג הוט אבאוט יור טשילדרען. אלל שי וואנטס טו דו איז מעיק מאני. און אז דער יונגערמאן, האט מיך באפאלן אין די גאס, ווען איך האב אים געזאגט איך האב א מענטש, איך האב דעם יונגערמאן, ער זאגט מיר נאך צוויי שעה איז זי געלעגן אונטער מיין ארעם, איך האב זי שוין געטאטשט, און דעטס וואט יו העוו טו אנדערסטענד, דיס פיפל אר סא סמארט, איך וויל ענק עפעס זאגן, איטס אנבעליוועבל, עניוועי, דאס איז געווען וויכטיגע זאכן מעורר צו זיין. כ'האב אויך געוואלט זאגן די עלטערע בחורים דו האב נישט קיין מורא פאר די הנהלה ביי יעדע זאך וואס מ'געט דיר אין קעמפ דארפסטו מאכן זיכער אז דו גייסט פרעגן זאג מיר פון וועם איז דער הכשר ווער איז דאס ווער איז יענץ הייב אן משוגע צו מאכן די הנהלה ווייל פאר דעם האבן זיי אלע מורא איין טאג וועט ער דיר זאגן פון דעם און איין טאג פון יענעם וועסטו וויסן אז ס'איז טרייפה דערס וועיס טו דו איט. דזשאסט פלעי איט סמארט ענד דאם, מאך דיך אזוי ווי דו ווייסט פון גארנישט. כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן, ס'איז דא יעצט א ריפארט אז ס'איז דא איבער די גאנצע וועלט א גרויסע און ס'איז אינפעסטעט מיט גאנעריע און דאס קומט אלס פון סעקשועל דיזיז ווייל דער אייבישטער שלאגט זיך דאך אויכעט. מיינסטו דער אייבישטער זיצט רואיג ווייל די חברה מאכן א פראטעסט? געי חברה? נאנא, דער אייבישטער שלאגט זיך צוריק. זאל מען זייער וואטשן נישט אנצורירן גארנישט קיין זאך. פרט נאך ס'קומען גוים אין קעמפ דארט מיט אלעם זאל זען די דישעס זאלן זיין זייער זויבער און אז מען וויל זאל מען עס אליינס איבער וואשן אויכעט ווייל איך ווייס נישט ווער ס'טאטשט די אלע זאכן ס'איז מוראדיג א גרויל בעסער געווען ווען מען געט אלעס מיט פעיפער און פלעסטיק פלעיטס און זאלסט דיך נישט טאטשן א חבר זאלסט נישט לאזן א חבר זאל דיך טאטשן זאלסט אים נישט לעקן דעם פיפיק זאלסט נישט לאזן ער זאל דיך לעקן. זיין זייער קערפול וואט דעט איז, און זאלסט דיך נישט לייגן שלאפן אין א בעט פון אן אנדערן, ס'זאל זיין זויבער, ווען נישט וועסט נאך קריגן לייז מיט אנדערע זאכן, ס'וועט נאך זיין צרות, לייז, ס'איז געווארן זייער פיל מיט אינפעקשעס דיזיזעס, און בפרט נאך מ'ברענגט אריין די פוילישע ארבייטער, זיי זענען דאך איין שטיק דיזיז, סאו דער עולם זאל אנזאגן די קינדער, וואס מ'האט נאכנישט אנגעזאגט זאל מען נאך יעצט אנזאגן, אז מ'זאל האבן א סעיף און א העלטי. סאמער. יעצט מען דארף אויך וויסן מען גייט אין סווימינג פול ס'דא פרויען וואס זיי הייבן שוין אן פון זייער באנגעלאו צו גיין האלב נאקעט צום סווימינג פול, א אידישע טאכטער טאר נישט גיין נישט צניעות'דיג, און אפילו אין סווימינג פול מוז מען אויך גיין צניעות'דיג, און אז מען וויל באמת גיין בצניעות דארף מען האבן א בעדינג סוט וואס ס'דעקט צו ביז אונטער די קני, ס'טייטש די בעדינג סוט אליינס דעקט נישט צו אבער מען מוז האבן א קלייד וואס זאל איבערדעקן. ביז אונטער די קני, דאס האב איך אליין געהערט פון פאפא רב יעדעס יאר, איך פלעג זיין אין פאפא קעמפ, ס'איז געווען בעיסיקלי, ס'איז געווען א בעידינג סוט און נאכדעם האט מען אנגעטון אזא לאנגן אונטערהעמד, אנדערש טאר א פרוי נישט גיין אפילו צווישן פרויען, צניעות איז א פרוי פאר זיך אליינס אויך, אין שלחן ערוך שטייט ווען א איד זיצט אין בית כסא אליינס און ס'איז קיינער נישט דא מוז ער אויכעט זיין וויפיל ער מעג זיך אויסטון און וויפיל נישט ווייל ס'האט צו טון מיט צניעות, ער מוז זיין באפילט מיט צניעות. און אין די קעמפס און אין די קאנטריס טוט זיך דארטן יענע חאזעריי, און דאס איז זייער א מורא'דיגער געפערליכער אומגליק. און נאכדעם, כ'האב שוין געזאגט דא אסאך מאל, כ'וועל עס איבערזאגן נאכאמאל, ס'איז דא קעמפס וואס האבן מקווה'ס פאר בחורים, די מקווה'ס זענען נישט כשר פאר פרויען, מיט אפאר יאר צוריק האט זיך איין א פרוי גע'טובל'ט, זי האט מיטגענומען א חבר'טע, און זונטאג קאלט מיך אן דער רב צו א סילון הכפוף כל שהוא כשר אדער פסול, זאג איך רבי, הייב נישט אן מיט מיר משוגענע זאכן, פרעג מיך וואס דו ווילסט, זאגט ער, הער אויס, ליידער א פרוי האט זיך געטובל'ט אין די מקווה, און האט באמערקט אז די סילון איז כפוף, זאג איך אים, קודם פאר א גוט יאר, וואס קאלסטו מיך זונטאג נאכמיטאג? וואס איך מיין, וואס האסטו מיך נישט גערופן מוצאי שבת? ער האט שוין געוואוסט דערפון מוצאי שבת, ווייל זי איז געגאנגען ערב שבת, ס'הייסט, פרייטאג פארנאכטס זאג איך אים און צווייטנס זאל איך דיך פרעגן א שאלה, אויב דו האסט א שאלה סילון הכפוף כל שהוא האסטו קודם געדארפט זאגן דעם יונגערמאן זיך פורש זיין ווארטן ביז ער וועט וויסן א תשובה שוין עניוועי זאג איך אים צו סילון הכפוף כל שהוא איז כשר אדער פסול ווייס איך נישט כ'קען מיך נישט אויס אין די הלכה דאס איז צו א פארצווייגטע הלכה איך זאל דיר קענען אויף דעם ענטפערן איך האב א שווערערע הלכה וואס איז אסאך הארבער פון דעם פרעגט ער וואס איז עס זאג איך ווער האט אנגעפילט די מקווה ווען מ'איז געקומען אין קעמפ בקיצור איך בין ארויסגעפארן אין מקווה און ס'איז אויסגעקומען אז דער איד האט געזעהן אז מען קומט שוין אין קעמפ האט ער גערופן דעם דזשעניטער און ער האט עס אנגעפילט מיט א שלויך, פרעג איך אים וויאזוי האסטו עס אנגעפילט, זאגט ער ער האט גענומען דעם שלויך און ער האט עס אריין געלייגט אין די מקווה אן המשכה און פארטיג, דאס איז געווען די מקווה, ווען ער לייגט עס כאטש מיט המשכה איז אויף א בדיעבד'יגע טבילה וואלט איך געזאגט אויב ס'איז נתעבר געווארן, איז א מחלוקת אין די ראשונים צו דאס קינד איז א בן הנידה צו נישט, אבער דא איז דאך ס'לויט יעדן א בן הנידה. ס'איז דאך רחמנא לצלן, זאג איך דעם רב, דו משוגענער הונט דו, קאלסטו מיך זונטאג נאכמיטאג צו פרעגן צו א סילון הכפוף כל שהוא איז כשר צו פסול? דאס איז דיין פראבלעם דא אין די מקווה? ס'איז געוען געהעריג שאובין אן המשכה. און איך וויל זאגן פארן עולם, מ'זאל זיין זייער געווארנט, מ'טאר נישט נוצן א מקווה וואס מ'האט צוגעשטעלט פאר מענער, קודם טאר מען עס נישט נוצן ווייל דו קענסט פארשוואנגערט ווערן, א בחור האט זיך דארטן אויסגעריבן אין די מקווה, זיך געשפילט מיט א צווייטן, איז די זאמען נאך דארטן דא, און נאכדעם ער האט זיך אראפגעזעצט, געזעצט אויפן האלץ דארטן אויפן סיט, קען זיין ער האט איבערגעלאזט אביסל שכבת זרע, און נאכדעם טארסטו עס נישט נוצן פאר נאך א זאך ווייל ס'איז נישט כשר, מ'האלט עס נאר פאר בחורים. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א מחיצה, געווענטליך זענען די מחיצות שוין אלט און צובויגן אז מ'קען אריינקוקן דורך די שפאלטענעס, מ'דארף עס טוישן יעדע פאר יאר, און נאכדעם דארף עס זיין גענוג הויעך אז מ'זאל נישט קענען זען פון קיין שום באנגעלאוס אריין אין די מחיצה. און איך בין געווען אמאל אין א קעמפ און ס'איז געווען א צוויי שטאקידיגע באנגעלאו וואס מ'האט געקענט אלעס זעהן וואס טוט זיך ביי די מחיצה, און געדארפט לייגן א מחיצה אין פראנט פון די באנגעלאו ביי די פענסטערס, און דארט אויך, און נאכדעם איז דא אסאך פרויען שערן למשל אז מ'קויפט, מ'נעמט ביליג א רומינג האוז און מ'שערט דעם זעלבן טוילעט. און ס'איז אויך דא שפאלטענעס וואס מען קען אריינקוקן ווייל די בילדינג האט זיך געזעצט און מען שערט די זעלבע וואנע און ליטל דו יו נאו וואס א חורבן ס'קומט ארויס פון דעם און דאס איז אין די היימישע קעמפס איז דאס דא כ'האב שוין גערעדט פאר יאר פאר צוויי יאר איך הער אז מען האט שוין אפגעשפארט אין איין קעמפ אזא באנגעלאו אזא רומינג האוז זאלסט זיין זייער קערפול דער אינגערמאן זיצט און שאוערט זיך אפ נאכדעם וואס ער האט געוואוינט מיטן ווייב און דאס לאזט איבער איבעראל טרעיסעס פון זיין זרע און דו זעצט דיך אריין דערין און דו וואשט דיך אויך אפ אין די זעלבע וואנע. דאס נעמען קלארעקס מיט בליטש און עס אזוי גוט גוט אויסוואשן כאטש פינף מינוט מיט הייס וואסער, און די זעלבע איז אויפן טוילעט סיט פונעם ערוה, ס'הענגט אים און קומט ארויס אביסל זאמען וואס נאך איבערגעבליבן אינעם גיד, און אויסער דעם האט מיר דערציילט א אינגערמאן אז ווען מ'האט צוגעמאכט די טיר האט מען נאך געקענט בערך צוויי אינטשעס אריינקוקן, זאגט ער און די אינגעלייט פלעגן דורכוואקן און קוקן, שוד בי ווערי קערפול, צניעות איז זייער א וויכטיגע.

כ'האף ס'איז מיט א העפי ענדינג. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, כ'בין יעצט געווען ביי א אסיפה, איז געווען אכט פרויען מנהלות פון בית יעקב, פון איבעראל, פון בית שמש, פון דא, פון דארט, פרום אלל אווער, און מיך האבן זיי געפרעגט פשוט וועגן סעקשועל אביוז, וויאזוי מ'דערקענט סימנים. און איך האב זיי געגעבן אויפן אינטערנעט איבעראל ווי מען גייט ארויף און ווי מען קוקט נאך, ס'איז דא הונדערטער בוקס געשריבן. כ'האב זיי געזאגט מיין, ווי מען זאגט, עקספיריענס, מ'האמיר גערעדט פון אלעם און זייער פיין. יעצט כ'וויל ענק מסביר זיין אז כ'בין נישט געווען ביחידות מיט קיינעם, ווייל עטס פארשטייטס דאך אליינס, כ'וויל נישט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, אונז האלטמיר אויך אז נחמיה האט קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם, אה ס'איז סתם א מיידל האט זיך אנגעטשעפעט אין אים, נישט איינער, ס'האבן זיך אנגעטשעפעט פערצן מיידלעך, ס'איז נישט קיין חילוק. די מיידל וואס האט געהאט אן אבארשען האט זיך אויך אנגעטשעפעט אז ס'איז פון אים. אמת האמיר אונז אלע מזל ווייל זי קען פוינטן די פינגער אויף יעדן אין סאטמארע בית מדרש. חוץ אויף מיר ווייל מיך האט מען דאך ארויסגעווארפן בין איך דאך נישט דארט. עניוועי. כ'מיין אויך צו זאגן סארקעסטיקלי. עניוועי מ'האמיר גערעדט, מ'האט זיך דורכגערעדט זייער וויכטיגע עניינים. און איינע פון די עניינים וואס מ'האמיר גערעדט איז אז איך האלט אז ס'טאר נישט זיין אזא זאך ווי א זכר און א מיידל. סקול פּונקט װי ס'טאָר נישט זײַן אַ מײדל אין אַ תּלמוד-תּורה און אין אַ ישיבֿה. און זײ האָבן געזאָגט, איר זענט הונדערט פּראָצענט גערעכט, אונדז הערט מען אײַך אױס שױן יאָרן, אונדז האָבן עס אױסגעטרײט, און אַלע פֿרױען, װאָס זײ האָבן סקולס, װאָס זײ פֿירן עס דורך רבנים, קומען צו אונדז זיך דורכשמועסן, װײַל אונדז זעמער אַהעד אָף דע גײם. מוזט פֿאַרשטײן, דער רבֿ איז נישט קײן מומחה. קאָן זײַן, ער האָט אַלײן געהאַט פֿינף טעכטער, װאָס האָט זײ נישט געקענט אױפֿציִען װי עס דאַרף צו זײַן, און ס'איז אַ קלאָרע זאַך, אז א פרוי צו א פרוי אדער צו א מיידל קען אסאך בעסער מחנך זיין ווי א מאן צו מיידלעך, אויסער דעם וואס ס'קומט אריין זיין סעקס פיטשער, וואס ער זעט א שיין מיידל הייבט ער אן משוגע צו ווערן, אבער מען פארשטייט נישט א מיידל, א מיידל האט די שינוי הוסת, ס'הייבט אן צו ווערן גרעסער, ס'הייבט אן צו קומען די דם נידות, זי הייבט אן צו ווערן אבריה כבדים. ס'הייבט אן צו וואקסן דאדעם, זי שעמט זיך, זי כאפט נישט אז דאס איז נארמאל, זיי זאגן אז די מיידלעך טשעפען איינע די צווייטע, אה דו ביסט א גראבע, דו האסט אזעלכע גרויסע שטיקער, און זי באהאלט זיך, זי בייגט זיך איין דעם בויך אז ס'זאל נישט ארויסשטארן, מ'זאל עס נישט זען, זי טוט אן זייער טייט גירדלס, זי טוט אן זייער טייט ברא'ס, און דאס אלעס פארשטייט נישט א רב, פארוואס פארשטייט ער עס נישט? איז ממילא. זאגן זיי מיר אז דאס וואס איר האלט אין איין זאגן זיי הערן דאס, כ'האב נישט געוואוסט, כ'האב געמיינט ס'איז דא זעכציג הערערס, אפשר האלט שוין היינט ביי זיבעציג, דארף פרעגן סרול האגער ביי וויפיל מ'האלט היינט, א אפגעריסענער פערד, עניוועי. זיי טענה'ן דער'ס נאטינג בעטער פאר א גירל ווי א פימעיל טיטשער און א פימעיל סאשעל א סאשעל ווארקער, און זיי זאגן ווער ס'האט איינגעפירט ס'זאלן זיין מענער איז געווען ווייל שרה שנירער האט דאך געפירט די מיידל סקול און די רבנים האבן געפירט מיט איר א מלחמה ווייל מ'האט געהאלטן מ'טאר נישט. ממילא האט זי געמוזט ארייננעמען אז ס'זאלן זיין ליטווישע פוסקים און רבנים וואס זיי זאלן עס פירן, אבער דער ליטווישער רב איז נישט געקומען אין סקול, דער ליטווישער רב האט אלעס באקומען מעסעדזשעס פון שרה שנירער, און שרה שנירער איז געווען א פרוי, און ממילא האט זי געקענט איבערגעבן פונקטליך וואס ס'גייט פאר און וואס זי פארשטייט און וויאזוי זי האלט. נעמט מען א חזר ווי נחמיה וועבערמאן אדער שלמה הערצאג און זיי זאלן פירן אונזערע מיידלעך. ס'איז א דזשאוק וואס די וועלט האט עס נישט געזען. אז זיי זאגן געבענטשט זאלט איר זיין פאר דעם אליינס וואס איר שלאגט אייך אז ס'זאל נישט זיין קיין מענער אין קיין מיידל סקול, דאס איז איינע פון אייערע גרעסטע חידושים. יעצט וועט איינער אנהייבן, זעסטעך דער רבי האט יא געשטעלט די יונגע הערן, זעסטעך, כ'וועל דיר עפעס זאגן, דו ווייסט א חילוק צווישן היינט, און צווישן פערציג יאר צוריק, און צווישן דרייסיג יאר צוריק, דו ווייסט א חילוק צווישן א מיידל היינט און דעמאלטס? א חילוק צווישן א בחור היינט און דעמאלטס? דער רבי האט געשטעלט, דער רבי אליינס האט געפאסט צוויי טעג א תענית, ווייל ער האט געוואוסט אז ער גייט טון אנדערש ווי זיין טאטע, אינדערהיים איז נישט געווען קיין סקול פאר מיידלעך, אינדערהיים איז געווען א מיידל האט געלערנט פיר יאר ע, פיר קלאסן ענגליש, דאס הייסט די שפראך וואס מ'האט געדארפט קענען, און נאכדעם איז שוין נישט געווען מער קיין סקול פאר זיי. דער רבי האט געוואוסט ער איז משנה פון זיין טאטן, האט ער געפאסט צוויי טעג. און צוויי נעכט רצופים, אזוי האב איך געהערט פון כמה נאנטע מענטשן, און ממילא קען מען נישט צוגלייכן דאס אמאל צו די היינט, און מען האט זיך געלערנט אויף די קינדער, מען האט געמאכט גענוג פריוואונגען, און ס'איז געווען א חלק וואס זענען טאקע ארויסגעפאלן ווייל מען האט נישט געוואוסט וויאזוי עס צו פירן, און אין די חדרים אויך, וויפיל קינדער זענען ארויסגעפאלן ווייל זיי זענען געקומען זאגן די טאטע אז די רבי האט געשטופט, האט די טאטע נאך צוגעגעבן א שטופ אויך, מען האמיר געהאט אסאך לערן געלט, אבער היינט ברוך השם זעמער שוין קלוג, אונז ווייסמער שוין וואס אונז ווילמער. און אונז ווייסמער וויאזוי מען זאל הענדלען די קינדער, יעצט דארף מען נאר האבן סייעתא דשמיא און טוהן צו די זאך. היינט איז דעם אור החיים הקדוש'ס יארצייט, היינט פיל איך איך גיי וישא יעקב רגליו, איך גיי מיט אן אנדערן געפיל צום אור החיים הקדוש'ס ציון, פארוואס? נאך אזא מיטינג אזויפיל קאמפלימענטס קיין עין הרע אז ס'איז ממש א מחיה, ברוך השם. זעסט אז אפילו אזא קלייניקייט אז זאל נישט זיין קיין מענער אין קיין מיידל שולעס. כ'האב דאס גערעדט שוין יארן, מען האט געלאכט, נחום ראזענבערג, נחום, נחום, סוף האמיר געהאט א מייזעלס וואס האט מטמא געווען מיידלעך אין זיין סעמינאר וואס זיין טאטע האט געגרינדעט, מ'האמיר געהאט נאך איינעם יעצט וואס מ'האט אים איינגעזעצט מטמא געווען פרויען אין א צייטונג, ער איז געווען דארטן אין פירסום, און ער האט אויך איבערגענומען זיין טאטנ'ס מיידל סקול, מ'האט אים ארויסגעווארפן, ער גייט אין דזשעיל יעצט. די אלע קלייניקייטן, אזא וועבערמאן האט אנגעכאפט אונזערע מיידלעך מטמא געווען, און ער שרייט נאך ער האט גארנישט געטוהן, נע ער האט גארנישט געטוהן, אוודאי נישט, ער האט נאר געשטופט דעם פופיק, דאס אלעס. אונז האמער זעקס נעמען, טשארלס היינס האט געהאט זיבן נעמען, און קיין איינס שטימט נישט מיטן צווייטן, וויטש מינס ס'איז דא דרייצן וואס אונז ווייס מיר, און אונז ווייס מיר קלאר די מיידל וואס האט געמוזט מאכן אבארשן, נישט זי האט געמוזט מאכן, זי האט געמאכט, און זי האט עס געמאכט אין אינדיע. דער פריים מיניסטער פון אינדיע איז געקומען אויף ארץ ישראל, ער האט געטראפן דעם מושה'לע, דעם וואס מ'האט נעבעך געהארגעט זיין טאטן און זיין מאמען. וואס איז ער געקומען אויף ארץ ישראל? ער איז געקומען ברענגען די נשמה, באגלייטן די נשמה וואס מ'האט זי נעבעך דארטן געהארגעט אין אינדיע. די נשמה האט זיך דארטן געוואלגערט, און ס'איז געגאנגען צו דעם גרויסן, צום פריים מיניסטער, און ס'איז געקומען אהער דעליווערן. דאס אלעס האט מען געמעגט, פארוואס? ווייל איך הייס סאקמער קאקמער, דעטס איט. און די זעלבע איז איבעראל. ר' מאטעלע האט אריינגעשטעלט אין וויזשניץ איינעם, לארענץ. און ר' מאטעלע האט געוואוסט פון די אלע צרות ווייל ער געהאט מענטשן וואס האבן אים געזאגט, איך האב אויך אמאל גערעדט מיט אים ביז דער זוהן הונט סרול האט אים אראפ מיך ארויסגעווארפן, סרול איך קען לעבן אן דיין טאטן אויך ברוך השם, יא יעצט וויל איך דיר נאר זאגן אז ר' מאטעלע האט אים אנגעזאגט איך וויל זיי זיין מנהל אבער דו האסט נישט וואס אריין צו טרעטן אין די מיידל סקול ס'עט זיין א צימער פאר דיר ערגעץ אויף א פלאץ און ס'עט זיין א צימער פאר די מנהלת און ווען דו עסט האבן א פראבלעם די מנהלת וועט האבן א פראבלעם זאל זי קומען צו דיר און נישט דו זאלסט אריינגיין אין מיידל סקול. נאר ר' מאטעלע האט אן אנדערע קראנקהייט אז ער מוז דאך זיינע קינדער זאלן פירן וויזשניץ, איז די מנהלת למשל אין מאנסי איז א דר'ערדליגער, זי איז ר' מאטעלע'ס טאכטער און זי האט אנגעפירט די גאנצע סקול, זי הייסט מאשקאוויטש, היינט בעט זי איבער אלע מיידלעך וועם זי האט באגראבן און אלע ווייבלעך, א שאד ר' מאטעלע זיצט נאך און לעבט נאך ווייל ער הרג'ט יעדן טאג, כ'האב אמאל געזאגט אז ס'דא רעבעס וואס זיי בויען א גאנץ לעבן, די לעצטע דריי פיר יאר הרג'ען זיי אפ מער וויפיל זיי האבן געבויעט. אזוי ווי די באקאנטע קו וואס האט זיך געלאזט שיין רואיג זיך אויסמעלקען, און נאכדעם וואס ס'איז שוין געווען אויסגעמאלקן און די קאן איז שוין געווען פול מיט מילך, האט זי געגעבן מיטן פוס א שטויס די קאן עס זאל זיך איבערקערן. ר' מאטעלע הארגעט יעצט אפ אלעס וואס ער האט געבויעט, ווען ער פייגערט כאטש אפ און מ'נעמט אריין נייע מענעדזשמענט, און סרול'ן לאזט מען ער זאל זיין די רבי אין די מקווה, פירן טיש אין מקווה, נאקעטערהייט. און מען גייט צו יצחק יוחנן, און אפילו מענדל, מענדל איז משוגע אויף טויזענט, אבער ער איז אן ערליכער, ער איז נישט א ליידיגגייער, דעמאלטס וואלט מען געקענט נאך ראטעווען וואס איז נאך געבליבן, וואס ר' מאטעלע האט שוין קאליע געמאכט. יעצט פאר איך צום אור החיים הקדוש ציון, היינט איז די יארצייט, ס'איז דא דא א באס פון סאדיגערע פארט עס ארויס, געפאקט, געשטופט, אז ס'איז א גרויל, עניוועי, איך קום ארויף און איך נעם מיך שרייען דא אויפן עולם, עטס ווייסט אז נגיעה איז א איסור דאורייתא, וואס, וואו, ווי פארט עס? צום אור החיים הקדוש מיט פולע הויזן אנגעפישט. קיצור דער עולם האט זיך אנגעהויבן צו דערשרעקן ווייל איינער דארף נאר עפענען דאס מויל. כ'האב פעסט געשטעלט אז וועגן דעם שטייט א חייך תחי' חסרון שכל. איינער עפענט דאס מויל רוקט זיך יעדער אין די זייט. און פון וועג פארן האב איך זיי מסביר געווען קוק הער מען פארט צום אור החיים הקדוש אזא גרויסער צדיק. ווער ס'האט געזען די ווידיאוס די אינטערנעט אדער די טעלעוויזשענס האט יעדער געשריין פוי! זאג איך אים יא יא. ער שרייט פוי. ווער ס'האט עס געזען זעט אזוי.

האבן א רפואה, די געזונטע זאלן האבן א ישועה, די רשעים א תליה, און די אלע סיקריקים זאלן גיין אין דער ערד אינאיינעם מיט די רבנים וואס שטערן אידישקייט, דאס איז פון די עירוב רב, די זאלן גיין אלע אין דער ערד, די העלפן נישט צו פאר אידישקייט גארנישט, זיי נוצן נאר די תורה א קרדום לחפור בהם. יעצט בין איך דא ביי שער שכם, דא ווי מען האט פאר צוויי וואכן צוריק געשטאכן א פאליס לעדי, די נאמען, שכם, דאס איז די גרעסטע פראבלעם, יעקב אבינו האט געשיקט יוסף'ן, ווי האט ער אים געשיקט? אויף שכם, וואס איז געקומען דער מלאך אים זאגן, גיי אהיים, יא, יוסף'ל, יוסף'ל, איך בין דיר א גוטע פריינד, איך בעט דיך, גיי נישט צו דיינע ברידער היינט. ענטפערט יוסף'ל, אבער איך מוז, איך מוז, און כאטשיג איך ווייס אז איך בין איינגעשטעלט מיט מיין לעבן, אבער אויפן כבוד פון מיין טאטן מוז איך שטרעבן, דאס איז שכם, שכם איז געווען אן ערי מקלט, אין ארץ ישראל איז געווען דריי ערי מקלט, איינס איז געווען צפת, איינס איז געווען שכם, און דאס אנדערע איז געווען חברון, העברון איז אלץ געווען אן ערי מקלט, פאר די פארווארפענע נשמות מיט ניצוצן, ס'הייסט נאר שער שכם, איז עס שוין א ביטערע פלאץ, ווער שמועסט נאך שכם אליינס, מ'האלט אין איין גיין, ס'איז געווען יוסף הצדיק'ס הילולא עפעס אפאר טעג צוריק. צדיק, יעדער איז געפארן, איך בין נישט געפארן, איך בין זיך מקשר מיט יוסף הצדיק פון דא, און זאג איך יעדן, די אלע גייען אויף קברי צדיקים, די סכום ארויסצוגעבן געלט און צייט, בעיסיקלי אז דו זאגסט פאר יוסף הצדיק איך גיי זיין אפגעהיטן אין דעם וואס דו ביסט געווען אפגעהיטן, דארפסטו נישט פארן מער צו אים, ער קומט ער צו לויפן צו דיר, ברסלב'ער פלעגן מיר אלץ זאגן האסט געמאכט דא די מקווה קומסט נישט אויף ראש השנה, זאג איך דו נאר, איך דארף פארן צו ר' נחמן'ען, ר' נחמן קומט צו מיר, ר' נחמן האט געארבעט אויף די זעלבע שמירת הברית, איז וואס איך טו, וואס. טריי אז די קינדער זאלן זיין אפגעהיטן און מען זאל זיי נישט מטמא זיין, דאס איז בעיסיקלי וואס רבי נחמן האט אונז געלערנט, נו שוין דארף רבי נחמן קומען צו מיר, נישט וואס איך בין עלטער פון אים, נאר אז איך קען נישט פארן, דארט האב איך מורא צו פארן, ס'איז א דזשאנגל, ס'איז דא זונות אויפן וועג, ס'איז דא וואס דו ווילסט, משלחת מלאכי רעים, מלאכי חבלה, וואס דו ווילסט איז דארט דא, ס'איז ספרדים, ס'איז דא מענטשן גענגסטערס, איך לאז רבי נחמן זאל קומען צו מיר. ווער ס'איז דא די טויזענטער מענטשן ביים אור החיים הקדוש, ציון, ס'פארן אגד באסעס געפאקט ווי משוגע, די איין און פופציגער פארט פון שמואל הנביא פון סאדיגערע בית מדרש, און ס'איז ממש מען קען כמעט נישט ווי נישט צוקומען, אבער איך האב ענק שוין געזאגט, די גמרא זאגט אז בית און אישה און תינוק. אף על פי שאין נחש מ'טאר דאך נישט מאכן קיין נחש, אבער יש סימן, און א סימן קען מען מאכן פון דעם. טייטש מען מעג זיך פארלאזן אויף דעם. וואס דאס הייסט בית אישה ותינוק, ס'איז א גאנצע אריכות, כ'האב שוין צוגעזאגט כ'וועל אמאל זאגן א גאנצע דרשה ווען מ'מעג יא האלטן אז דאס איז גוט און ווען נישט, ווען ס'איז א ענין פון ניחוש, און אויף ווען איז געזאגט געווארן לא תנחשו ולא תעוננו. כ'וועל נאך אמאל רעדן, כ'וועל אנקומען, הערט אויס, העהע, די פעדאפיילס זאלן זיך בארואיגן, וועל איך אנקומען. עניוועי, איז וואס וויל איך זאגן, קודם כל, אויפן באס. צוריק קומענדיג פון שמעון הצדיק קומט איינער צו און ער פרעגט מיך, דו האסט א סעלפאון? זאג איך אים יא. זאגט ער, אפשר קענסטו עס מיר בארגן? זאג איך אים הויך אן א בושה, ניין. פרעגט ער, פארוואס נישט? זאג איך, אויף דריי טעמים, קודם, ס'איז א טרייפענער פאון וואס די רבנים האבן גע'אסר'ט, ווייל ס'איז א דזשאוק געווארן, יעדער לאכט דערפון. זאג איך, און צווייטנס, איך ווייס נישט וועלכע זונה דו ווילסט קאלן, אדער וועלכן דראג דיעלער דו ווילסט קאלן. שוין, און די באס איז שטיל געשוויגן. פלוצלינג, א גערער בחור, א אינגער בחור, דוכט זיך צו זיין, כ'ווייס, פערצן יאר, פופצן. פֿופֿצן יאָר אַלט, איך בין געזעסן לעבן די ווינדאָו. לעבן מיר איז געזעסן אַ מענטש. ער האָט אויסגעזען אַזוי ווי די אויגן שטייען אים נישט גראָד אין קאָפּ. און דער גערער בחור האָט זיך גענומען שרײַען אויף אים. ער געט אים אַ הייב אויף די הענט, דו חזיר, דו! וואָס כאַפּסטו מיך אָן מיט די הענט? וואָס כאַפּסטו מיר אָן דאָרט וואו מע טאָר נישט? וואַו, דאָס איז געווען, בית אישה ותינוק. דער אייבערשטער ווייזט, רבי נחום, יו דיד אַ. פערפעקט דזשאב! ממש פערפעקט! פרעמדער בחור, ער קען מיך נישט, דער איד וואס איז געזעסן לעבן מיר זעט אויס איז א חזיר, ער זיצט אינעם באס און ער פארט און קומט ס'איז אזוי געפאקט אז מען קען אנכאפן יעדנ'ס פיפיק, נאר דער בחור זעט אויס א אפגעהיטענער בחור, ער איז א גערער, און מען האט אים שוין געלערנט די גאנצע טריקס אוו די טרעיד, מען האט מיך געדארפט אמאל אראפזעצן מיט זיי הערן ווי ביז ווי ווייט זיי זענען אנגעקומען, ווייל איך זעה דער בחור האט עס אזוי קלאר געכאפט וואס ער האט געטון מיט אים, און ער שרייט אויף אים דו חזיר נעם אראפ די הענט, פון מיין אות ברית קודש, און דער עולם האט אנגעהויבן צו קוקן, זיי האבן קודם זעט אויס ס'איז דא וואס זיי קענען מיך, האבן געמיינט אפשר שריי איך, ניין איך שריי שוין נישט, איך לערן תורה לשמה, ברוך השם כ'האב עס געטון לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה און נאר פארן אייבערשטנ'ס וועגן, איז מלאכתו נעשה על ידי אחרים, ס'א דיפרענט באל געים טודעי, און דאס מוזט עטס אלע אנהייבן צו פארשטיין, ס'א דיפרענט באל געים. איי עם סאו פראוד אוו מיי סעלף ברוך השם, אנבעליוועבל. חור האט נישט געהאט וואס צו זיין פראוד אוו הימסעלף מ'האט אים געהארגעט. יעדער האט געזאגט אה מסתמא האט ער עס נישט געמיינט לשם שמים ווייל ווען יא וואלט ער נישט געהארגעט ווייל עטס קענט דאך די סאטמארע סאקמערע קאקמערע אזיאטישע מארמאראשע זאכן זאגט אבער דער אייבערשטער ניין ער האט יא געמיינט לשם שמים וואס האב איך אים באצאלט בצלאל בן אורי בן חור דאס אייניקל איז געווען א צוועלף יעריג אינגעלע און ער האט געוויסט די צירופים אין בריאת שמים וארץ, און אזוי האט ער געמאכט דעם גאנצן משכן, האט עס נישט געמאכט אהרן און נישט משה און נישט קיינער, נאר א יונגעלע פון צוועלף יאר. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער איז אים שולדיג געווען א טובה, אבער ער האט עס נישט באצאלט אויפן פלאץ, ס'האט געדויערט צייט. דאס זעלבע דא אויך, כ'האב אזא הנאה, ס'פארט אזוי גוט קיין עין הרע, ווי וואלט א בחור געטרויט זיך צו שרייען?

יא, ברוך השם, כ'האב א גרויסע הנאה. וואלט איך געקענט גיין אין בענקראפסי, און צען יאר ארום צו צוואנציג יאר ארום וואלט עס אן אנדערער איבערגענומען און ער וואלט עס יא מצליח געווען צו מאכן. און ברוך השם דער אייבערשטער האט אנדערש געטראכט און האט עס געגעבן בימיי ובימינו אז די חזירים זאלן כאפן אזא ריק און אזא פליק, יעצט די תפילות ביים אור החיים הקדוש זענען געווען זייער שנעל, קודם איז דא א צו גרויסער עולם און נאכדעם איז די היץ איז מורא'דיג גרויס, א פאקט די היץ איז מסתמא היינט הונדערט דעגריס אין ירושלים, ממש די חמסין איך קען איך קען עס ממש נישט פארטראגן, איך ארבעט נאך אין א סאב בעיסמענט א גאנצן טאג מיט די מקווה. די ספרים זאגן אז דער אור החיים הקדוש האט נישט געהאט קיין קינדער, זאגט מען ער האט אריינגעלייגט זיין גאנצן כח הולדה אין די תורה הקדושה, אזוי געלערנט תורה הקדושה מיטן גאנצן כח. פשוט נישט איבערגעבליבן קיין כח הולדה פאר אים, זיין דברי תורה די חידושים דאס איז זיין געוואלטיגע הולדה, ווייל דאס איז דאך די גאנצע זאך וואס א מענטש לאזט איבער, לאזט ער איבער, וואס לאזט ער איבער? ער לאזט איבער אביסל תורה מצות און מעשים טובים. כ'האב געהערט אמאל פונעם אמרי חיים. אז ס'איז דא אין הימל א עקסטערע גיהנום ווען מ'איז מזכיר איינע פון די פֿיר גרויסע צדיקים זייער חיבור און מ'זאגט נישט דאס ווארט הקדוש האט ער געזאגט אזוי דער אר"י הקדוש, דער של"ה הקדוש, דער אלשיך הקדוש און דער אור החיים הקדוש, קענט'ס ענק פארשטעלן וואס א הייליגקייט דא טוט זיך? היינט זאגט מען דאך פאר יעדן הקדוש, מען זאגט סרול האגער אויך הקדוש, און מענדל משוגענער אויך הקדוש, און דער רבי אליין פארלאנגט מען זאל עס זאגן, און טאמער נישט ווערט ער משוגע, ער איז שוין משוגע און ווערט נאך מער משוגע. יעצט איך בין נאכאמאל מסביר. איך שעלט נישט קיינעם, איך האב מיט מענטשן סכסוכים דיני ממונות אלעס, קיינמאל שעלט איך זיי נישט, די וואס האבן געוואלט אונטערברענגען די מלחמה קעגן די פעדאפיילס די זאלן זיין פארשאלטן אויף אייביג, זיי, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם, ווייל זיי האבן געקענט באשטיין פאר אפאר טאלער וואס זיי מאכן, אז זאלן אומברענגען כלל ישראל. עניוועי, איך מוז ענק פארציילן א מעשה, יו וויל אלל געט א קיק אוט אוו דיס. א פרוי קאלט מיך יעצט אן פון ניו יארק און זי זאגט מיר זי איז געגאנגען זוכן א דזשאב און זי האט געקויפט אזא קליינעם אזוי ווי איך האב אזא וואס כאפט אויף, זי האט נישט געקויפט אזא גוטס ווי מיינס אבער עס פעלט נישט אויס, מיינס קאסט פֿינף הונדערט דאלער אירס האט געקאסט אינגאנצן נײַנציק דאלער, זי האט געזאגט זי האט עס געקויפט אין ווילימסבורג אויף לי בארא ס'איז דא אזא עלעקטראניק סטאר, עניוועי דער באלעבאס האט איר געזאגט ס'איז די פערטע טאג ביי די ארבעט, ער קומט צו און ער זאגט איר, אה, את אהובה שלי. זאגט זי אים ליסן, איך בין א סאטמארע מיידל, איך ווייס נישט פונקטליך וואס דאס מיינט. זאגט ער, פרעג דיך נאך וואס דאס מיינט וועסטו שוין זען. וואס הייסט? דעי העוו סאטש וועיס טו געט טו דיס גירלס, איטס אנבעליוועבל. אונז זעמער ווי סוסים ווי חמורים ווי גמלים. עניוועי, ער האט געוואלט אריינגיין א שמועס מיט איר. היינט הייבט זיך עס אן את אהובה, ווייל די אלע סאטמערע וואס ווייסן נישט וואס דאס מיינט, דאס מיינט אהבה מיינט דו ביסט מיין ליבהאבער, איי לאוו יו, דו ביסט מיין ליבע, דאס איז וואס דאס מיינט. קיצור האב איך געזאגט שוין ארויס קודם פון דעם אפיס, און מארגן גייט זיין את אשתי, דו ביסט גאר זיין ווייב, דיך מקדש זיין מיט א תורה'דיגן קידושין מיט ביה, און נאכדעם זאלסטו שוין רופן נײַן וואן וואן. זאגט זי ארויס, גיי רופן נײַן וואן וואן וויל איך נישט, ווייל איך וויל נישט זיין די ערשטע, באט. איך האב געקויפט א טעיפ רעקארדער, ער האט מיר דאס געזאגט, און אויב דו זאגסט אז דאס איז וואס דאס מיינט גיי איך טאקע ארויס. עט די ענד אוו די דעי זאלט איר וויסן ס'איז פארט נישט גוט, כ'על ענק זאגן פארוואס. ס'איז דא אזא זאך, ס'האט זעקס פיס. א פרוי וואס איז שוין געהייראטעט האט דאך שוין, די וועדזשיינע איז דאך אפן, לייגט זי אריין אזא פלעסטיק, ס'האט זעקס פיס, ס'איז דין און לאנג, און טאמער איינער וויל איר רעיפן, און ער געט מיט כח א ריר אן באותו מקום, איז נישט נאר ער איז עובר אויף כריתות, נאר דאס געט א. קום ארויס ווי אן אקטעפוס, ס'כאפט אים אן די מעשה, און טאמער רייסט ער עס אראפ בליטיגט ער אויס צום טויט, ער קען עס נישט אראפנעמען, מ'מוז גיין אין א האספיטל, יאדאדאדאדיידאי יאדאדאדאדיידאי, דאס הייסט עבירה, דער אייבערשטער איז א מוסר, ער זאגט דיר אויס אלעס וואס דו טוסט, און דאס ארבעט מורא'דיג, זיי זאגן אז דאס האט אפגעשטעלט דרײַסיק פראצענט רעיפס, אזוי זאגן זיי, אז יענער געט זיך א שטופ אריין, ליטל דאס זי נאו, ס'קומט מיט אזא אקטעפוס. און אקטאפוס הייסט אכט, דאס האט נאר זעקס, און ס'געט א גיי ארויף אויף די ערבה, און אויפן גומי, אויף די העווי גומי, און דו קענסט עס נישט אראפנעמען, ס'נעמט זיך אין בלוטן, ווי מער ער רייסט גייט עס ארגער, עס קען מען נאר אראפנעמען אין א דאקטערס אפיס אדער אין א שפיטאל, סאו למעשה וויל איך אייך זאגן, דער טעיפ רעקארדער איז אזוי ווי יענער אקטאפוס, אונזערע מיידלעך געווענטליך, לאמיר האפן, זענען דאך נאך בתולות. קענען זיי אזא זאך נישט אריינשטופן, איז פיין, קענסט אריינשטופן מיט א גוט ווארט און יענער האט א רעקארדער און ער וועט גיין צו די פאליס מיט דעם, דאס הייסט את אהובה, וויאזוי איז זי דיין ליבהאבער, זי האט סך הכל געקומען פאר א דזשאב און זי האט מיט דיר גארנישט, און דו ביסט א פארהייראטער מאן און האסט שוין אנגעמאכט א שטוב מיט קינדער און אייניקלעך. סאו וויי אין די ווארלד אר יו געטינג אינוואלווד וויט יונג טשיקס? איטס נאט יור עידזש, איטס נאט יור קלעס, איטס נאט יור טייפ. און איך זאג נאכאמאל, די מיידל ווען ער כאפט דיך אריין דארף ער דיך נאר איין מאל, נאכדעם ברויך ער דיך נישט, און ער וועט לייקענען, און דיר אנהייבן צו טון צרות אדער זאלסט אוועק גיין, ביקאוז יו נאו איין מאל מען האט געשטופט, וואנס די שטופ איז אווער דען יו סטארט טו ריגרעט. וועגן דעם שטייט ווען א פרוי האט חתונה איז עס א נידה. און מען קען נישט מיט איר וואוינען, טאר מען נישט אהיים גיין שלאפן, נאר ער גייט, היינט גייט עס אן עסק מיט קינדער, אבער למעשה אין די גמרא שטייט ער שלאפט צווישן די מענער, זי שלאפט צווישן די פרויען, נאו פרייוועט בעדרום. טאמער האט ער האט ער שוין איינמאל געוואוינט מיט איר, מעג מען זיך מיט א נידה מייחד זיין. ווייל כיון שבא עליה פעם אחת שוב לא תקפו יצרו, ער האט שוין איינמאל געוואוינט, הע הע, איטס אווער וויט, דעטס אלל איט איז. יונגעלייט זאג מיר, איך ווייס נישט וויאזוי קען איך חתונה האבן, ס'איז אזוי צוהיצט, כ'העל יעדע נאכט ארויפפאלן אויף די ווייב, זאג איך אים, נאך דריי חדשים העט זי דיך מוזן שלעפן זאלסט קומען צו איר אין בעט וואטשען זי, מיין עספעשעלי אז דארפסט ארבעטן געהעריג א גאנצן טאג, נישט דרייען אין די גאס, פארשטיי, עס איז נאר א צייטווייליגע תאווה, און אז מ'צעצילט עס, רייסט עס אראפ נאכדעם די הויט פון פנים. סאו איך וויל זאגן פאר די אלע בתרחמ'דיגע מיידלעך, רבי נחמן פון ברסלב האט געזאגט, פאר צוויי מענטשן טוט מיר וויי די הארץ, איינס איז ווער ס'קען מיך נישט, און איינס דער וואס ער קען מיך און ער פאלגט נישט מיינע עצות. אמת ביסט נישט געגאנגען צו די פאליס, איך פארשטיי דיך, וויבאלד ס'איז נאר געווען ווערבעל אביוז האסטו מורא מ'וועט זאגן ס'איז שוין סעקשועל אביוז און דו דארפסט א שידוך טון, באט יו געט אוט אוו דער. און נאך א זאך, איך קען עס נישט ארויפלייגן אויפן האטליין, ווייל ס'קען זיין איינער האט עס נאכגעמאכט, און איך קען האבן פראבלעמס פון דעם, אבער דו זאלסט דערציילן. אלע דיינע פרענדס אז דער חזר זאל נישט האבן קיין סעקרעטערי, קיין סעקסרעטערי, ס'איז געווען דער יאקאבאוויטש דער חזר, יעדער האט געוואוסט ער איז א חזר, פונדעסטוועגן נאך זענען געגאנגען מיידלעך ארבעטן צו אים, ער האט אפגעטרענט נקבות מיט אשת איש'ס נישט ווייל ער האט געמיינט ער האט אפאר טאלער, דעט דאזענט מין עניטינג, די דעמעדזש איז. פאר מאר דען א מיליאן דאלערס. ער איז א מנוול, יעצט האט ער א טאכטער פון דרייצן פערצן יאר, א שטיף טאכטער פון זיין ווייב, דער עולם קוקט אן און קיינער זאגט אים גארנישט, פארוואס? ווייל ער האט געגעבן דריי שילן, יעדער זון ביי זיי איז א נואף, און פאר יעדן זון האט ער געגעבן א שיל, פאר סאטמאר, און ווער ס'האלט אז די תפילות גייען פון דארט ארויף אין הימל איז אויך א משוגענער, ווייל ס'גייט נישט אין ערגעץ. יעצט מיט דעם קולט העלבראנץ איז נאך גארנישט ערלעדיגט, ס'דא וואס האלטן אז ס'איז נישט געווען ער, ס'איז אן אנדערער, און. ס'דא נאך אינדערפרי ווען מען האט עס געליינט האבן מיר אסאך מענטשן געזאגט זאלסט וויסן אז אין מעקסיקא ארבעט אזוי אז מען צאלט פאר די מאפיא אפאר הונדערט טויזענט דאלער צו אפאר טויזענט דאלער און זיי זאגן מען האט אים דערטראנקען צו ער האט זיך דערטראנקען און דעמאלטס קען מען לויפן ערגעץ אנדערש מיט אן אנדערן פעספארט. און ס'קען זיין אז ער וועט נאך דאס טוהן, איז דעמאלטס האב איך נישט פארשטאנען וויאזוי דאס ארבעט פארוואס ער זאל עס טוהן, אבער איך הייב שוין אן צו פארשטיין ווייל יעדן יעדע מינוט ווערט נייע נייעס. ס'איז דא נייעס וואס איז זייער ביטער אז ער האט געמאכט א דיעל מיט איראן און ער האט געוואלט יעצט פארן דורך אזאלכע לענדער וואס מ'קען אנקומען אויף איראן, און טאמער מאכט ער אזא דיעל קען מען דאך שוין נישט נעמען מדינת ישראל זאל אים נאכלויפן אין איראן, און ממילא העט ער נעמען נעבעך די אלע מענטשן. די אלע קינדער און העט זיי אומגליקליך מאכן אויף אייביג, זיי'ן זיין אין איראן מ'וועט נישט קענען צוקומען דארטן, ס'וועט זיין יענע צרות, און דאס איז נעבעך א מורא'דיגער אומגליק וועגן קולטס, קולטס איז די ארגסטע אומגליק וואס איז דא, יעצט איז דא אנדערע וואס זיי האלטן אז ער האט פשוט געוואלט אנטלויפן פון די רעגירונג דארט אין גוואטעמאלע ווייל זיי האבן אים אנגעטון גרויסע צרות. ס'איז דא א דריטע וואס האלטן אז די מאפיא לויפט אים נאך ווייל ער איז שולדיג גרויסע חובות און ממילא האט מען געוואלט מאכן אז ער איז געשטארבן וועט זיין אלעס אין ארדענונג. ס'איז דא בלאגס וואס זיי שרייבן אז ער דרייט זיך און ער איז געזונט און ער איז אין גואטעמאלא. קען נישט וויסן היינט. ס'איז אזוי ווי עטס געדענקטס איך האב ענק פאריגע וואך געזאגט אז ס'איז דא בוקס ארויסגעקומען אז היטלער איז אלט הונדערט זעקס און צוואנציג יאר און ער לעבט נאך און ער וואוינט אין ארגענטינע. עניוועי. ס'איז דא אזא בוקס ארויסגעקומען, איך ווייס נישט ווי קראנט ס'איז אבער ס'ווערט עדווערטייזט אין געוויסע פלעצער, איז במילא דא וואס זאגן אז ער דרייט זיך ערגעץ נאך ארום, מ'וועט זעהן מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן. יעצט ס'איז דא אן איין אכציג יערעדיגער גוי א מוזלעם ער הייסט מאהאמעד דזשאהא סאדיקווי, עניוועי מ'האט אים אויפגעפיקט אין וועילס און וואס האט ער געטוהן ער האט פארגעלערנט דעם קוראן אזוי ווי להבדיל אונזערע,

אסאך יארן צוריק. די אסאלט טוק פלעיס פון ניינטין ניינטי סיקס ביז טו טאוזענד סיקס. שטעל דיר פאר. און ער האט דארטן געטיטשט איבער דרייסיג יאר. ער האט טאקע א שיינע לאנגע ווייסע בארד אזוי ווי אונזער מלמד רחמנא לצלן. האט ער באקומען יעצט דרייצן יאר דזשעיל. דרייצן יאר האט ער באקומען. יעצט איז דא אז מען זוכט א סוספעקט אין ניו סקווער ווער ס'האט אריינגעבראכן אין פיש סטאר און ער האט צוגענומען קעש און ער האט אויכעט. געטרייט צו עפענען הענטלעך פון אסאך קארן אין ניו סקווער, ער האט גע'גנב'עט וועליובעלס פון די קארס, און הי עסקעיפד, און אלעס איז דא אויף די קעמערע. יעצט איך האלט אז די פיש, דער זעלבער פיש וואס האט גערעדט, דער זעלבער פיש האט געמאכט יעצט די גניבות, איי ווי קען א פיש מאכן א גניבה? אזוי ווי דער פיש קען רעדן קען ער מאכן א גניבה. דאס זעלבע זאך יעצט, האב איך געפארן צום אור החיים הקדוש'ס ציון, די אגד ס'איז אזוי געפאקט געווען ממש מען האט נישט געקענט זיין אפגעהיטן פון נגיעה, ס'איז מורא'דיג געווען, איך האב מיר געעפנט דאס מויל, איך האב נישט געהאט קיין מורא פאר קיינעם, איך האב געשריגן דאנעלד טראמפ איז געקומען אויף פוילן און ער איז א גוי, און דארט איז געווען די פירסט לעידי די פוילישע גויטע און זי האט אים נישט געגעבן די האנט, ער איז צוגעגאנגען האט איר געגעבן די האנט, האט זי געזאגט זי איז שומרת נגיעה, איז. איז ער גראד געגאנגען ווייטער צו די נעקסטע, מען זעהט עס אזוי שיין קלאר, זאג איך, און אונז פושן מיר זיך דא אין אזא באס פארן צום אור החיים הקדוש'ס ציון, עניוועי, דער עולם האט אנגעהויבן אראפצוגיין, און עס האט אנגעהויבן צו ווערן אביסל נארמאל. יעצט, היינט איז געווען דער פסק דין פון די פינף בעלזער מלמדים, וואס זיי האבן נאר געשלאגן, האבן זיי באקומען יעדער איינער גרויס קנס מיט געלט, זיי מוזן געבן פאר די קינדער און זיי מוזן ארבעטן אסאך שעות, פאר פובליק סערוויס. אומזיסט אזוי, זיי קומען דארט אין קאורט צוגעדעקט אלע מיט די טליתים קטנים מען זאל זיי נישט זעהן, כ'האב ענק שוין געזאגט. ראזענפעלד וואס האט גע'חזר'ט די קינדער אויפן בעלזער רב'ס טיש האט ער געמאכט מעשה נבלה אויפן הייליגן רב אהרן'ס טיש און בענק, ער גייט באקומען זעכצן יאר, און זיין משפט וועט ערשט זיין שפעטער. זיי האבן זיך אנגעהויבן אויסצולערנען, די געימס זענען פאריבער, נישט דא מער די אלע שטותים מיט די אלע געימס. און זאגטס פארן בעלזער רב אז יא, איך מיין אז נחום ראזנבערג האט יא א פול. א חיה וואס ער איז. טאמער האב איך נישט קיין פול קען מען לאכן אין פנים, קען מען לאזן די קינדער אונטערגיין. טאמער האב איך יא א פול האט מען זיי מוסטו אום געוואלד האנדלען מיט מיר, מען קען נישט. יעצט ס'איז דא אסאך שמועות אז אלע בית החיים'ס האבן שמירה גאנצע נאכט מען זאל דעם העלבראנץ נישט דארטן באגראבן, ווייל טאמער מען האט אים באגראבן קען מען אים נישט ארויסנעמען ווייל ער איז קונה מקומו. איז למעשה טוט זיך אפ דארטן גאנצעטע זאכן, כ'האב געוואלט זאגן אפשר טראגט עטס אים אויף צפת, צפת איז זייער א גוטע פלאץ. כ'וויל ענק זאגן סתם א גוטן מעשה, עטס געדענקט איך האב ענק פארציילט אז ס'איז געווען אין די צייטונג אז ס'איז דא א גוי פון הונדערט און זעקס און צוואנציג יאר אלט און ער זאגט אז ער איז היטלער, צו ס'איז אמת צו נישט ווייס איך נישט. כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז זייער א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא דריי מענטשן וואס זיי זאגן עדות אז זיי האבן ארויס. גראבן רבי נחמן אז זיי האבן באצאלט א מיליאן דאלער מיט פערציג יאר צוריק פאר די רוסן און זיי האבן אים ארויסגעטראגן און זיי האבן אים באגראבן אין צפת לעבן חנה ושבעה בניה. צו ס'איז אמת צו נישט, כ'ווייס נישט. ס'קען זיין זייער אינטערעסע איז אידן זאלן נישט אויסגעבן אזויפיל געלט, ס'קאסט דער ראש השנה כאטש דרייסיג פערציג מיליאן דאלער, ס'קען זיין דאס איז זייער חשבון, ס'קען זיין דער חשבון איז מ'ווערט פארכאפט מיט זנות. כ'קען נישט וויסן וואס יענעמ'ס חשבון איז, אבער ס'דא דריי מענטשן וואס זיי זאגן עדות אז זיי האבן ר' נחמן ארויסגענומען. ס'איז אויך דא א בריוו פאר אכציג יאר צוריק פון אלע אלטע זקנים פון ברסלב אז וויבאלד ס'איז שוין נישט דא מער די ענין אז רוסישע אידן וואוינען אין אוקריינע דארף מען נישט גיין צו ר' נחמנ'ס ציון נאר מען זאל קומען אז מען איז אין ארץ ישראל זאל מען דא מתפלל זיין און דאס האבן די ברסלב'ער באהאלטן און יעצט קומט ארויס די אלע זאכן. יעצט, ס'איז א גאנצע אריכות, ס'איז זייער אינטערעסאנט, קענסט זיך אבער ארויפלייגן אויף ענגליש אויף איינע פון די קעסטלעך די גאנצע דרשה וואס זיי זאגן, אבער רעגארדלעס וויאזוי ס'איז, זעטס אין צפת קען מען יעדן לייגן, מען קען נחום ראזענבערג דארט לייגן, מען קען לייגן העלבראנץ דארטן, יא, מען קען אבער אויך ליגן דארט ר' פנחס בן יאיר אויכעט, סאו דערשרעקטס זיך נישט רבותי. יעצט, ס'דא א פערציג יעריגע פרייוועט סקול טיטשער, און ער האט מודה געווען אז ער האט צוויי קינדער געטאטשט, מען האט אים געגעבן א פלי דיעל אז ער זאל נישט מוזן גיין אין פריזן, פארוואס מען האט אים געגעבן די דיעל איז ווייל ס'איז נישט געווען קיין פענעטרעישן, דאס מיינט מען אז ער האט נישט אריינגעשטופט אין אים. איך קען נישט די אלע געזעצן פון די גאווערמענט, אבער וויבאלד ער האט מודה געווען האט מען אים געגעבן א סוויטהארט דיעל. און דאס איז ער וואוינט אין איסט ווינדסאר, און קודם האט מען עם ארעסטעט אין עיפריל פאר איין סטודענט פון טווענטי טוועלוו, נאכדעם איז געקומען נאך א סטודענט אויכעט, מילא האט ער געהאט יענעם חיים טויב, יעצט די זיי זאגן אז ס'איז נאר געווען טאטשן די דזשעניטעלס, מ'האט נאר געטאטשט דער האט געטאטשט דעם'ס פיפיק און יענער האט צוריק געטאטשט יענעמ'ס פיפיק, און די צווייטע קינד האט געטאטשט די דזשעניטעלס אין סקול. דארטן ווי ער לערנט מיט זיי. ביידע וויקטימס זענען געווען דעמאלטס בשעת מעשה אנדערעידזשד. דעמאלטס וואס ס'איז געשען. און ער האט מודה געווען אויף ביידע אז ער האט געטאטשט. בקיצור, מ'האט אים געגעבן פינף יאר סוספענדעד פריזן ווייל וועגן, כ'ווייס פונקטליך וועגן זייערע געזעצן. בקיצור, אונז האבן זיי אים געגעבן אז ער מוז האבן פעראול סופערוויזשן פאר לייף, דאס איז ארגער פון אלעם, און אויכעט ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער אנדער די מעיגען לאו, ער איז בארד פון ארבעטן ווייטער אלס א טיטשער. ער קען נישט האבן קיין אנ-סופערווייזד קאנטאקט מיט קינדער, דאס מיינט אן א סופערוויזשן קען ער נישט זען קיין קינדער. און ער מוז אויכעט גיין פאר סייקאלאדזשיקל איוועליועישן. ווייל ער מוז אויכעט האבן טריטמענט. יעצט די זיי זאגן אז די עיקר טעם פארוואס מען האט אים געגעבן אזא סוויטהארט דיל איז אויכעט ווייל ער האט מודה געווען דאס וואס אונז האמיר געבעטן יעדן, האסט געזינדיגט, זיי מודה, שטעל נישט ארויף דאס קינד. די הארץ רייסט מיר נאך היינט ווי דער נחמיה וועבערמאן קאלטבלוטיגערהייט האט גענומען דאס מיידל, ער האט זי צוריסן אויף שטיקער. נחמיה, אונז ווייסט מען דאך יא אז דו האסט געטאטשט. מען ווארפט אים אויך ארויס פון די. CSY, דאס איז אזא פאר טינעידזשער קינדער, א ברענטש פון די OU, איז ארויס צו העלפן שבת און יום טוב, בקיצור מען האט אים ארויסגעווארפן פון איבעראל, ער האט נישט קיין דזשאב, ער איז נאך פון די איינציגע פון טווענטי טען וואס זענען נאך געבליבן וואס איז נאכנישט געווארן ריזאלווד, ער האט עס יעצט, ביז יעצט האט ער זיך געשלאגן, יעצט איז ער אין דר'ערד. פערציג יאר אלט א יונגער מענטש אן א פיוטשער אן א קעריער אן גארנישט א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער פאר די רעסט אוו היז לייף סאו רבותי איף יו ריעלי טינק איטס ווארט די טריי העי טריי איט אוט. דא ענדיגט זיך דער שיעור פון די וואך. א גוטן און א פרייליכן שבת.